א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי סייצאי. יעדער מענטש האט נאר אזוינפיל צייט, קומט ער אראפ אויף די וועלט מיט אזוינפיל יאר, דארף ער בודזשעטן, דארף זען וואס ער וויל אויפטון אין זיין לעבן. יעצט למעשה, איך זיץ דא וועגן מקוואות, פאר ארום דא, איך בין בודק די דעכער, איך מאך דעם תיקון האגגי, תיקון עמלק, א גג איז א דאך, עניוועי, קאכט זיך יעצט א מעשה אז איך האב אנגעדרייט די שטאט מיט צוויי דריי יאר צוריק און איך זע אז יעדע תעמולה פאלט נישט אויף טויבע אויערן, כ'האב געטענה'ט אז די שוחטים גייען ארום מיט זונות, כ'האב געזאגט אז דער משגיח, דאס איז דער זוויעלער רבי'ן, דער וואס איז יעצט געשטארבן, זיין ברודער, ער איז אן איידעם אין סקווער, ער איז אן איידעם ביי ר' משה ניישלאס, ער האט אנגעזייט א שווארץ קינד אין פענסלעוועניע, ער איז געווען א משגיח ביי די פלייש, די, די זענען מענטשן וועם אונז טראסט מען. ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר. האב איך אנגעדרייט צוויי יאר צוריק די שטאט אז מען זאל וויסן אז אלע שוחטים גייען מיט זונות, אלע, איך זאג נאכאמאל אלע, ס'איז געווען איין שוחט וואס האט נישט געוואלט גיין, איז געווען א פרומער תולדות אהרן, האט מען אים געזאגט אויב וועסט נישט גיין מוזטו פליען פון דא ווייל נישט וועסטו אונז צאמנאקן. ס'איז א חורבן וואס גייט פאר, און אוודאי איינער זיצט דארטן חדשים לאנג און ער האט נישט גאנצע נעכט וואס צו טון, ס'איז א שרעק. כ'האב אים געזאגט ס'האט מיר איינער געזאגט וואס ער ארבעט ביי סאלאמאן אז דער הויפט משגיח פארט קיינמאל נישט אהיים ער איז שוין דא אפשר זיבן אכט יאר האט ער מיר דעמאלטס געזאגט פארט נישט אהיים ווייל ער שלאגט זיך מיט זיין ווייב וועגן אלעמען און ער איז דער הויפט משגיח ס'טייטש אזוי ביינאכט ווען ס'איז דא די כשר'ע מיט די נישט כשר'ע גייט ער אראפ אין סעלער און ער טוט וואס ער וויל און די וואס ארבעטן דארט האבן מיר געזאגט אז ער איז א רועה זונות. אונז זעמער אויף גרויסע צרות נישט דא וואס צו רעדן האט מען מיך גערופן יעצט צו מאכן א מקווה אין די מידוועסט. וואס איז דער ענין פון די מקווה? ווייל זיי האבן געמאכט א נייע געזעץ, א נייע תקנה, אז מען קען נישט קומען מער אויף א זיבן חדשים'דיגן קאנטראקט און לאזן די ווייבער אינדערהיים. דו ווילסט קומען קענסטו קומען נאר מיט די ווייב. האב איך געטענה'ט אז דאס גייט מאכן נאר די אלטע שוחטים פון זעכציג און זיבעציג וואס ס'ציטערט שוין די הענט, זיי האבן שוין א פארקינסאנ'ס דעם קומען ווערן שוחטים. ווייל די יונגע דארפן דאך האבן א תלמוד תורה, געבליבן מען גייט מאכן א תלמוד תורה אויכעט, מען גייט מאכן א מורא'דיגע תקנה, און איך ארבעט עס מיט די OU און איך ארבעט עס נישט מיט די היימישע ווייל די היימישע זענען דרעקליגערס, יעצט דא א גאנצע פרשה אז ביי ווייסמאנדל איז דא א שוחט וואס ער האט א קאר און ער גייט יעדע נאכט מיט זונות און מען האלט אים אין איין כאפ און מען האט אים שוין אפילו געוואלט ארויסווארפן, און ווייסמאנדל לאט אים נישט ארויסווארפן, ווייל טאמער נישט וועט מען מוציא לעז זיין אויף זיין שחיטה, דיין שחיטה איז עניוועי טרייפה, דו ביסט אריינגעגאנגען אין א פעלד וואס מ'איז ארויסגעגאנגען פון דעם ווייל ס'איז געווען טרייפות, אזוי ווי די נייע הכשר וואס די עדה החרדית גיבט יעצט אויף די מילכיגס, מ'זאגט אז ס'איז דארטן דא אן ארבעט אום שבת, ווייסעך וואס, ס'איז גארנישט איז נישט כשר, עניוועי. איז ווייס איך אליין נישט, זיי ווארטן שוין אויף מיר, וואס איך זאל דא טון, עס קען זיין איך וועל נאך מוזן פאר ראש השנה אהיים קומען, איך וועל בלייבן ראש השנה אין אמעריקע, ווייל צו דאווענען אין ארץ ישראל צו אין אמעריקע איטס אלל די סעים, אז מען דאווענט דאווענט מען, איז למעשה האב איך א ערנסטן פראבלעם יעצט, איך מיין איך וועל מוזן דא איבערלאזן דריי פערטל פערטיג, ווייל מען מוז ווייטער גיין מיט יענע מקווה, עס איז ממש א שרעק, די שוחטים ווערן נכשל. יעצט איך האב געוואלט אויך זאגן אז איך האב פאריגע וואך ארויפגעלייגט אויפן האטליין אז יעדער שוחט ווען ער גייט ארויס באקלאגט ער זיך אויף די שחיטה, פרעג איך וואס ביסטו הערשט יעצט ארויס? בקיצור איך האב געזאגט איך האב געדאווענט אין א שול וואס איז געווען דארטן שוחטים, בקיצור די שוחטים האבן מיך אפגעקאללט זיי האבן געזאגט ר' נחום אונז זעמיר נישט ארויס אונז זעמיר געווען פֿופֿציק ווען אונז זעמיר ארויס אונז האמיר נאך געקענט ארבעטן לאנגע יארן אין די שחיטה מהאט אונז ארויסגעווארפן, פארוואס האט מען ארויסגעווארפן? ס'דא איין שוחט. מען האט אים ארויסגעווארפן ווייל מען האט געזאגט אז ער טרייפעט צופיל בהמות. האט מען אים געזאגט ד'עסט זיין דער שוחט און דעם בודק גייט מען נעמען אן אנדערן א שייגעץ וואס ער וועט זאגן אלעס איז כשר, האט ער געזאגט דעמאלטס גיי איך ארויס איך קען אזוי נישט, זיי האבן מקיים געווען ממש לא תגורו מפני איש, און דאס האבן זיי מיר יעצט מסביר געווען און כ'האב מיך נאכגעפרעגט מ'האט מיר געזאגט ס'איז אמת, ער איז ארויס רעדנדיג נישט ווייל ער איז ארויס האט ער אנגעהויבן צו רעדן מ'האט זיי ארויסגעווארפן ווי די דאגס, נאכדעם איז דא דער אנדערע שוחט ער דערציילט מיר. כ'האב מיך נאכגעפרעגט אזוי געווען די מעשה, איינער האט געשחט'ן דארטן דאק קאטשקע, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט קאטשקעס איז אזוי ווי א גומי פייפ א שטארקע האט זייער א שטארקע קנה און אויך א וושט און מ'דארף קענען דאס שניידן אזוי מען זאל נישט מאכן טרייפע, בקיצור איז ער צוגעגאנגען צו א צווייטן שוחט האט אים געזאגט איך וויל דיך פרעגן עפעס אפשר קענסטו מיך אויסלערנען שעכטן קאטשקעס איך זע אז ס'גייט נישט, זאגט ער דו נאר דו דו האסט דאך מיך געלערנט שחיטה אויף קאטשקעס, זאג איך זאגט ער יא ס'אמת אבער די קאטשקעס קען איך נישט שעכטן. קיצור מ'האט מברר געווען אז די קאטשקעס האט מען געברענגט עפעס מיטוואך ביינאכט צום בית השחיטה און ביז זונטאג צו מאנטאג האט מען זיי נישט געגעבן אפילו צו טרינקען און זענען געווען אויסגעטריקנט זענען געווען האלב טויט האט מען אים געזאגט אז ד'עסט נישט שעכטן עסטו גיין פון דא האט ער געזאגט כ'וועל גיין איינמאל איז געגאנגען דער שייגעץ איצעלע פימפ דער ימח שמו'ניק ער האט געהערט אז איך ווייס אלע אינסייד סודות פון די שחיטה, ווי טרייף עס איז און וויאזוי מען סטראשעט די שוחטים, האט ער חושד געווען א דעם שוחט. זאגט דער שוחט, איך ווייס פון גארנישט, איך קען נישט נחום ראזענבערג אינגאנצן, נעמט זיך שוין געווען נאכדעם וואס מען האט מיך ארויסגעווארפן פון סאטמאר, זאגט ער, ער דאוונט אינגאנצן נישט אין סאטמאר, ניין, דו'סט מוזן מיר מאכן גביית עדות מיט מעשות. וואס זענען זיי חדר יונגלעך? סטאלינ'ס חברה? און דאס איז וואס אונז עסן מיר? איך זאג נאכאמאל רבותי איך געב צען טויזענט דאלער פאר איין כשר שטיקל טשיקן און פופציג טויזענט פאר איין כשר שטיקל בהמה פלייש ס'איז אלעס נבילות טריפות מיט אלע צרות וואס ס'איז דא יעצט וועט איינער נעמען א שוחט און ער'ט גיין עקסטערע שעכטן אויף א האלצערנעם ברעט דעמאלטס קען זיין ס'וועט זיין כשר. אבער איך רעד אין דעם סיסטעם, אין די ביליאנס אוו דאלערס וואס ס'גייט אריין אין די פלייש, איז אלעס נבילה טרייף און אפילו אהרן טייטלבוים'ס אויך, סאו וויל איך דאס מסביר זיין נאכאמאל, די שוחטים זאגן זענען טאקע נישט ארויס זענען נאך געווען אין די יונגע יארן, זיי האבן נאך געקענט שעכטן א פופצן יאר, מ'האט זיי ארויסגעווארפן ווי די הינט, יעדער האט געהאט זיין פרשה, און די זעלבע איז געווען מיט דעם אנדערן שוחט, מ'האט אים געזאגט אז ד'עסט נישט דעליווערן אזויפיל און אזויפיל טשיקנס עסטו פליען פון דא, דאס איז דאך לצנות וואס דא גייט פאר. און אונז עסמיר פון דעם? איך פארשטיי באמת נישט וויאזוי האט זיך געקענט אריינכאפן אין די אלטע ארטאדאקס קאמיוניטי אזאלכע טינופות'לעך? קען זיין אסאך ווייל זעמיר געווען צו ביזי מיט מוחה זיין קעגן ציונות און קעגן די בחורים וואס מען נעמט אין מיליטער. די באלאוני זעמיר געווען ביזי. יעצט די שוחטים זאגן אז אברהם יודא פאלאק ער רופט זיך דער בענקער איז דער זעלבער קרוק. מען האט אים אמאל געזאגט אז ער זאל ארויפגיין איין שוחט האט אים אמאל געזאגט ער זאל ארויפגיין באקוקן די חלפים ווייל מען שעכט דארטן נישט מיט כשר'ע חלפים, האט ער יענעם געזאגט ער איז געזעסן אונטן אין אפיס איך דארף נישט ארויפגיין קוקן, און ער האט עס געלאזט פארן, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, ס'איז ממש ס'איז א שרעק, איך ווייס שוין אלץ וואס דארט איז פארגעגאנגען אבער יעצט זאגן זיי נעבעך אז לויט דיי מ'האט עס ארויסגעווארפן, זאגט מען יעצט נאך אויף זיי אז זענען דארט געווען האבן זיי נישט גערעדט זיי האבן זיך געלאזט ארויסווארפן, יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל ס'איז דא איינער מרדכי גראס, ער איז א משגיח, ער איז בכלל נישט קיין רב, ער איז א שוחט, און כדי מען זאל נישט מוזן אויסהאלטן א שוחט, איז געווען וואס זיי האבן איינגעפירט, מאנכע זאגן אז הלל שייגעץ האט עס איינגעפירט, אנדערע זאגן אז אנדערע, בקיצור האט מען איינגעפירט אז דער רב מרדכי גראס זייענדיג א שוחט איז דער משגיח אויך, איז דאס א לצנות? אוודאי, ער באקומט דאך געלט פון זיי, פארוואס זאל ער האבן א נאמנות? יעצט דער גאלאנטער מיט זיין זון דער זעלבער שייגעץ, זיי טוען כל דבר אסור, און יעדער האט פאר זיי מורא, יעצט אמאל איז עס געווען דזשי ענד דזשי, און נאכדעם האט צוגעקויפט עפעס א קלויזענבארגע אינגערמאן וואס ס'הייסט נעטשערס בעסט, ס'אלץ די זעלבע גארביטש, און זיי האבן ארויסגעווארפן איין שוחט ווייל זיי האבן געזאגט ער איז צופיל מחמיר אויף בדיקות, דאס איז געווען ביי וויינשטאק ביי מילמאר. און דאס אלעס עסט מען אונז, עס איז דאך דאס כשר, מהידר, דעם רעבן זכרונו לברכה. יעצט ווען מ'האט ארויסגעווארפן די שוחטים, איז געווען א שוחט ער האט זיך געזאגט אז דער הייליגער ייטב לב האט אמאל מעביר געווען א שוחט, מסתמא ווייל ער האט נישט געטויגט. שפעטער אויף דער עלטער האט ער געהאט א מורא'דיגע ווייטאג ער האט געהאט קענסער אויפן אות ברית קודש דער ייטב לב האט אמאל געזאגט, איך האב דאך קיינמאל נישט פוגם בברית געווען פארוואס קומט מיר אזא עונש, זאגט ער נאך כ'האב ארויסגעווארפן א שוחט און כ'האב נישט געזארגט ער זאל האבן פרנסה, נישט שחיטה, עפעס אנדערש, כ'קען דאך נישט ארויסווארפן אין די גאס א מענטש, איז איינע פון די שוחטים האט געזאגט פאר דעם הילל'ן מיט די אלע הילל'ן, ער האט געזאגט פארן עלעגאנטער, ער האט געזאגט זאלסט וויסן נאך הלכות שחיטה אז ס'הייבט זיך אן יורה דעה, ס'לאזט זיך אויס מיט.

יעצט, חזקל רוט האט אמאל געזאגט פאר א שוחט וואס ער שעכט זייער גוט, ער האט געהאט קבלה פון רבי חזקל רוט און פון רבי חיים מנשה, ער האט געהאט סיי אויף עופות און סיי אויף גסות, האט אים חזקל רוט אמאל געזאגט ווען ער האט געוואלט אוועק גיין פון די שחיטה, זאגט ער איך בעט דיך גיי נישט אוועק ווייל אזוי האב איך, האב איך ביטול ברוב, דו ביסט איין שוחט די. כשר איז כאטש אלעס בטל, אבער דאס איז נישט אמת, ווייל א בעריה ווערט נישט בטל, איז דאך אלץ אזאלעכע שייגעץ שטיק דא, איטס אנבעליוועבל. ס'איז געווען א שוחט ס'האט געוואלט זיין משגיח ר' ישראל מאיר הכהן פרידמאן האט ער מסביר געווען פארן גראבן חזיר הילל אז ס'איז דא א ערנסטע פראבלעם ווייל די משגיחים איז נישט גענוג און די שוחטים וואטשן נישט געהעריג בקיצור מ'דארף ער זאל ווערן אדער שוחט אדער משגיח בקיצור וויאזוי קען מען איבערווייזן אז דאס טויג נישט? זיי גייען, זיי האבן גענומען זיבן הינדלעך, און די זיבן הינדלעך האבן זיי ארויפגעלייגט לעבעדיגערהייט אויפן טשעין, און די זיבן הינדלעך זענען דורכגעגאנגען שבעה מדורי גיהנום, ס'איז ממש געווען א שרעק וואס איז פארגעגאנגען, זענען לעבעדיגערהייט אריינגעגאנגען אין די פליק מאשין, זענען לעבעדיגערהייט אדורכגעגאנגען דעם גאנצן פראסידזשער, ביז זענען ערגעץ אפגעשטארבן אונטערוועגנס, און למעשה. כדי זאלן וויסן וועלכע איז געווען די זיבן וואס מ'האט זיי קיינמאל נישט גע'שחט'ן, וואס דאס איז נבילה, דאס איז טריפה, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן גענומען, זיי האבן ארויף געשטעלט אויפן טשעין א ווייסן צעטל, זיבן ווייסע צעטלעך, דער אינספעקטאר האט געזען ווי ס'פארט דורך, האט ער זיך נישט געפוילט, און ער האט געזען סתם צעטלעך, איז ער געגאנגען האט אראפ גענומען אלע צעטלעך, בקיצור די זיבן זענען אנגעקומען אפגעהאקטערהייט, אפגעהאקט דעם קאפ, זענען זיי אנגעקומען אינעם גרויסן ווייק טאב. יעצט אז ס'ווייקט זיך, איז דא שווערע שאלות, נאכדעם איז דא שווערע שאלות, דו ווייסט נישט וועלכע ס'איז. יעצט, וואס טוסטו יעצט? אין מבטלין איסור לכתחילה, האסט געוואלט שפילן געימס? יעצט נאך א זאך, וויבאלד ס'האט זיך אויסגעמישט און כ'ווייס נישט וועלכע ס'איז, און דאס ווערט נישט בטל ביי צוויי טויזנט טשיקן, ווייל א בריה ווערט נישט בטל אפילו באלף, האט ער אנגעמאכט יענס טריפות. בקיצור, וואס האט הילל געטון? הילל האט געזאגט, קיינער האט נישט געזען, כ'האב יעדן אין בוידעם, און ער האט געזאגט אלעס איז כשר. און ער האט געמאכט א שווייג. האט עס נישט געקענט פארקויפן פאר די קאמפעני אז ער האט דא געהארגעט צוויי טויזנט טשיקן. האט אים דער שוחט געזאגט, ביסט משוגע? דו האסט דאך שוין ממילא דער שוחט און דער מעסער, אויף דעם האט מען זיך שוין איינגע, אבער דו האסט דאך ממש גענומען, האסט געמאכט ממש א איסור דאורייתא, און דאס זענען אונזערע משגיחים. יעצט הילל האט געלאזט שעכטן אפאר מענטשן וואס איך ווייס, איך וויל נישט זאגן די נעמען, אפאר מענטשן האט ער געלאזט שעכטן אן קבלה, די חזר'נע רשע דער הילל. און ער איז געווארן אונזער בעל מכשיר. וויאזוי ס'האט אויסגעארבעט אז א טיעם פון ביק דעם שייגעץ, מיט הילל דעם גראבן חזר דעם מילך קעסטל, מיט איצעלע פומפ אז זאלן קענען רעגירן אויף אונזער פלייש ווייס איך נישט. די זעלבע זאך איז מיט די קרית יואל פלייש. אזוי דער וויינשטאק, איינער האט זיך דאך געדרייט ביים רבי'ן אין שטוב א באם א ליידיגייער, ער איז בעל הבית אויף די טשיקענס, און קעצל בערקאוויטש לאט עס צו. ס'איז אזא שאנדע וואס ס'גייט פאר אין די אידישע וועלט. און הילל אליינס איז שוין אויך קראנק אויף די מאגן מיט אלעם. הילל איז א פגר טמא, א רשע מרושע. איך האב אים אליינס אסאך מאל מוסר געזאגט. מיר האט דערציילט א וויזשניצער יונגערמאן, ער איז א שוחט, ער האט נאכנישט געהאט קיין קבלה, הילל האט אים געזאגט ס'איז פאר פסח, מען דארף די ארבעט, גיי אריין און שעכט, און כ'וועל דיר גארנישט זאגן. וואס א דזשאוק דאס איז. יעצט דאס איז וואס דא גייט פאר. דער ערליכער שוחט, אדער גייט ער אוועק, אדער ווארפט מען אים ארויס ווייל ער גיבט נישט גענוג פראדאקשען, און די נישט ערליכע האקן קעפ, און אונז צאלן מיר פאר דעם טבין ותקילין, רעדט מען זיך איין אז מ'עסט כשר'ס. אנבעליוועבל. און דער אמת איז, ס'איז נישט די רבנים'ס פאולט, איף יו לעט אים געט אוועי וויט איט, פארוואס זאל ער עס נישט טוהן? הי העז אלל די רייט טו דו איט, ווייל אונז זאגן מיר נישט קיין ווארט, יעדער זיצט איינגע, מ'האט מורא, איז א רב, מ'האט מורא מיינע קינדער נישט קענען טוהן שידוכים, איצעלע פומפ וועט ארויס געבן א. ב א בריוו, איצל האסט ארויסגעגעבן אויף מיר א בריוו איינמאל ביי די מקווה אין קענעדע אין מאנטריאל דו שייגעץ תמיד האסט געוואלט מכשיר זיין א פסל'ע מקווה און ברוך השם ס'איז נישט אזוי געפערליך געווען מיט דיין בריוו כ'האב מיך אויסגעלאכט און מ'האט געמאכט א נייע מקווה מ'האט געטראפן א קוואל א קוואל האט מען געטראפן אין מאנטריאל פרעגט זיך נאך. נו האסט ארויסגעגעבן נאך א בריוו וואס איז אזוי שיין א מאן דהוא און נחום ראזענבערג עה האסט עס גוט צו צעלייגט דעם דעם איסור אויף מיר מען טאר נישט אויסהערן איצעלע דו האסט נישט אזויפיל מענטשן וואס זיי קויפן דיינע נבילה פלייש וויפיל איך האב ברוך השם הערערס ווארלד ווייד איך בין אינגאנצן נתפעל איך גיי דא אין די גאס יעדער דריטער יא איך בין געווען יעצט אין שפיטאל איך בין געווען דא אין טאל ס'האט דא א קרוב משפחה געהאט אן עקסידענט גיי איך יעדן טאג יעדער הער ר' נחום ר' פרעג איך ווער וואס ווי מי מה מו זאגט ער וואס הייסט די גאנצע שטאט הערט אייך אויס איצעלע קענסט געבן נאך אזא בריוו אפשר וועט דעס העלפן און זעה דער אנדערע דער שייגעץ דארטן דער וואס ארבעט אין סאטמאר דער עיבי בעיבי שטיינס טאטע ער זאל זאגן נאך א דרשה אז איך ברענג אונטער די יוגנט. נאך א דרשה, אפשר עט ער האבן נאך א קינד וואס עט גיין ווערן א מיידל צו א מיידל עט ווערן א יונגעל, לאולייפס וואס עטס זענטס, עטס באצאלטס א ביטערע פרייז פאר ענקער רשעות. ווען עטס שלאגטס זיך מיט א פרייוועט מענטש איז איין זאך, שלאגסטו דיך מיט א מענטש וואס איך האב געטוהן פאר די קינדער, גוט איך האב נישט געהאט ברוך השם קיין שום אינסענטיוו אין דעם, כ'האב מיך נישט געמיינט. סאו איצעלע, ביסט אויך שוין אלט און קראנק, גייסט מיר באלד אפפייגערן, מ'עט דיך לייגן צווישן די רבנים, און וואס מיינסטו עט זיין? דו'סט גיין אין גיהנום דארט ווי אלע רבנים זענען, דו'סט נישט גיין ווייט פון זיי זענען אלע געווען די זעלבע שקצים. כ'האב באקומען יעצט א טעלעפאן קאל, כ'וויל עס נישט ארויפלייגן ווייל כ'וויל יענעם נישט וויי טון, זאגט ער איך מיר אונז זעמער וואס גייט פאר מיט די בארקעלי טשיקנס, מיט דעם און מיט יענעם, אונז זעמער אז אלעס איז געלט, זאגט ער איך קויף שוין היינט אפיציעל טרייפע פלייש, וואס דארף איך קויפן? כשר ס'איז אים געוואויר געווען כ'האב געגעסן טרייפות, אזוי האב איך כאטש העלפט געלט, דאס איז א היימישער יונגערמאן, ס'טוט מיר אזוי וויי וואס א חילול השם האט דא אנגעמאכט, אבער אונז זעמער, אין צוויי זאכן זעמער אונז גוט, מלחמה קעגן ציונות, הו! פול בלעסט! יעדן טשולענט בונדל הרג'ט מען א ציוניסט, און די צווייטע זאך זעמער זייער קלאר אז מ'זאל נישט לאזן ישיבה בחורים גיין אין צבא, אבער אונז עמער זיי ארויסווארפן פון אלע ישיבות. די רשעים ארורים. טאמער איינער ווארפט ארויס א בחור, גייט און ער קאלט נאך אפ יענע ישיבה נעם אים נישט. ימח שמם די אלע רבנים מנהלים קלויזנבורגער רב האט געזאגט אז ער זאגט נישט יקום פורקן דעם צווייטן זאגט ער מען רעדט דארטן פון רבנים ראשי ישיבות זאגט ער איך טרעף זיי נישט ווי זענען זיי? זעט אויס ער האט געהאט א ווייטן בליק. ס'קען נעבעך אריינקומען א ביטערע בשורה אז אין בארא פארק אויף עלעווען ענד פארטי פאורט סטריט איז נעבעך געווען א שריפה אין א הויז אויבן אויפן שטאק, און ס'איז נעבעך געשטארבן א קאפל. ס'איז א ביטער אומגליק, ס'איז א גרויס רחמנות נעבעך. יעצט קודם וויל איך רעדן פון אונז, איך וויל נישט רעדן יעצט פון הימל פארוואס פארווען, קודם וויל איך רעדן פון אונז, איך וויל זאגן דעם עולם א זאך, די אלע הייזער זענען שמאטע האלץ, זענען שוין אלט הונדערט יאר און מער, און איין קליינע פייער צינדט עס אן. איך בעט דעם עולם, טוטס נישט אזא נארישקייט, מען שטופט זיך אריין אין די הייזער, עטס ווייסט אז אין ווילימסבורג די אלע הייזער וואס ס'וואוינט א בעיסמענט, פארלער, פירסט און סעקאנד ס'איז געווען געבויעט פאר א רייכע וואן פעמילי הויז, כ'האב געליינט א בוק וועגן דעם, סאו דעמאלטס האט מען געהאט אזוי, מ'האט געהאט איין קינד און א דאגי און דאס איז דזשאסט געווען גענוג, סאו וויאזוי קלערט עטס אז מ'קען פון יעדן פלאר מאכן א גאנצע וואוינונג? ס'איז אנבעליוועבל, איך האב יעצט אריין געפארן אין א פאטא און מ'זעט דארט, ס'איז דא א אינגערמאן מיט א קינד מיט א פרוי, שרייט ער וואס ברעכט עטס איין ביי מיר אינדערהיים? רבותי ווען עט שוין די קללה נעמען אן ענדע, אליינס עט עס נישט נעמען ווייל דער אייבערשטער זאגט, פון דעם גלות איך האב דיך אריינגעלייגט בין איך דאך מחויב ארויסצונעמען, אבער אין דעם פארשטינקענעם גלות ווי עטס האטס ענק אריינגעלייגט, פארוואס זאלט עטס, פארוואס זאל איך ענק ארויסנעמען, גייטס אליין ארויס. וועגן דעם זינגט מען בלכה דודי קימי צאי מתוך ההפכה, גייטס אליין ארויס. ס'איז נישט צום גלייבן. וואס האט עטץ מיט ווילימסבורג? וואס ווייל אהרן און זלמן לייב טאנצן ארום מאנקי אין דע מידל יעצט קומט ימים טובים? וואס האט עטץ פון דעם? מ'קען עניוועי נישט דאווענען אין שול ס'איז צו אנגעפאקט. איך זאג ענק נאכאמאל רבותי מ'מוז זיך טרייען צו טרעפן בעסערע פלעצער. ס'איז דא צענדליגע אידישע געגנטן וואס מ'וואוינט שיין פאר הונדערט צוואַנציק הונדערט דרײַסיק טויזענט דאלער קען מען וואוינען מיט אן אייגן הויז. פאר נאך צען פופצן טויזענט דאלער האט עטס בריק, און אז ס'געשעט א פייער קען מען ארויסלויפן פון אלע פייער עסקעיפס, ביי אונז קען מען נישט ארויסלויפן ווייל מ'מוז זיין צוגעמאכט מיט די ראטשעס ווייל טאמער נישט קומט אריין א שווארצער דיך צו בא'גנב'ענען. סאו קודם וויל איך ענק זאגן ס'איז אווער קראודעד יעצט אפילו ס'איז דא שטיינערנע הייזער אין בארא פארק צו אין ווילימסבורג, און די סטעפס זענען אויך שטיין, טאמער די סטעפס זענען פון האלץ איז דאך עס א סכנה, רוב הייזער זענען פון האלץ, אבער לאמיר זאגן ס'איז שוין דא די אפארטמענט הייזער וואס האט שטיינער, איך טריי א מאל אריינצוגיין זוכן א חבר אין אזא הויז, איר הערט? פופצן מינוט האב איך מיך ארומגעראנגלט מיט די קערידזשעס אונטן, כ'בין ארומגעגאנגען פון איינעם, ס'איז געקומען צו א דעד ענד האב איך געמוזט צוריקגיין ארויס צו א צווייטן, בקיצור, וואס געשעט ווען ס'געשעט א פייער? איך האלט, איך וויל נישט אין דעם זיך יעצט אריינמישן ווייל איך האב צו טון יעצט וועגן די סקול און איך האב צו טון יעצט וועגן די חזירים, איך האב צו טון מיט אסאך וויכטיגע זאכן, נאר איך האלט אז איינער דארף קאלן די פייער דעפארטמענט און מ'זאל לייגן א בען אז מ'זאל נישט טארן וואוינען מער ווי וואן פעמילי אין אזא ווילימסבורגער דירה. דעיס ריעלי נאו ריזען פאר דיס, סאו דאס איז די ערשטע זאך וואס כבין געוואלט זאגן פאר מהייבט אן פארוואס דער אייבישטער פארוואס נישט האסט דיך אריינגעשטיפט אויבן אויף א בוידעם סאיז בכלל נישט געווען געמאכט אויף צי וואוינען דארט סאיז נישט פיזיבל צי וואוינען די זין באקט דערויף אגאנצן טאג אין די באקומסט די היץ פין אינטן פין די טענענטס פין אינטן נעבעך ווער האט ענק געזאגט עטס מיטס דא וואוינען אנבעליוועבל. יעצט זאל מען אריין גיין אין העכערע זאכן, אויף וואס האט עס דער אייבערשטער געטון? דער אייבערשטער איז א מאריך אב וגובה דיליה, עס מוז נישט זיין די אינגערמאן האט געטון וואס מען טאר נישט, ער נעמט די בעסטע, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, דער אייבערשטער האט אויך ליב רויזן, ער קומט אראפ און ער וויילט זיך אויס די שיינע רויזן, וואס אזאלעכע וואס האבן נישט קיין פעלער קיין מום אין זיי, רבותי דעטס די פעי בעק פאר די סאמער, יו ענדזשויד יורסעלווס, סאמבאדי איז פעיאינג די ביל. און דאס איז וואס איך האב ענק געבעטן דעם גאנצן זומער, גראדע איך קען ענק זאגן ס'איז געווען זייער פיין דעם זומער, איך מוז ענק זאגן איך האב באקומען אסאך קאמפלימענטס, איך האלט אין איין באקומען פון מחנכים אז די וועג וויאזוי דו רעדסט און דו ביסט יעדן אלעס מסביר דאס איז א מורא'דיגער וועג, כאטשיג ס'איז דא וואס זענען ברוגז איך זאג דעם תחת און דעם פיפיק ניסים, דאס קינד פארשטייט נישט אנדערש, ס'האט איינער געזאגט יעצט א דרשה איך האב עס ארויפגעלייגט אויף ענגליש ער האט געזאגט דאס וואס דו טאטשסט א קינד, דאס אליין אז דו נעמסט אים אריין פון אזא וועלט וואס ער דארף זיין תמימות'דיג און דו ברענגסט אים אריין אין א חזירישע וועלט דאס איז די גרעסטע עוולה. רופט מיך איינער אן, געזאגט האסט עס ארויפגעלייגט הער וואס ער זאגט, ער זאגט אז דו לערנסט אויס א זעקס און א זיבן יעריג קינד פון א פיפיק און א תחת איז טוסטו די גרעסטע עוולה. אזוי ווי איך זעה דו האסט נישט קלאר ארויס וואס ער זאגט און איך וויל דיר דאס מסביר זיין. ווען אונז לעבן מיר אין א תמימות'דיגע וועלט אזוי ווי אין אמאליגע צייטן, און ס'איז געווען צניעות בתכלית הצניעות, לאמיר זאגן אז ס'איז געווען, איך ווייס נאכאלס נישט וואס דעמאלטס איז געווען, באט לאמיר זאגן און האסט גענומען דאס קינד האסט אים געמאכט אויס תמימות'דיג האסט אים אריינגעברענגט אין א וועלט פון מניוולות האסטו געטון אן עוולה, אבער ביי אונז איז אזוי, לאמיר זאגן איך וויל אונזערע קינדער זאלן זיין אפגעהיטן, זאג איך יענעם ווייסטו וואס איך וועל נישט שיקן די קינדער אין מקווה, יא פיין, אבער אין שול מוזטו אים שיקן, יא, ווען ער גייט פיפי מוזטו אים נאכגיין, קענסט נאכגיין פאר צען קינדער? ניין. איז במילא, מען לעבט אין אזא ענווייראמענט וואס וואס איך זאג איז נאך קליינגעלט לגבי וואס א מניוולת האט זיך דא געטון. יעצט, איך וויל לערנען מיט מיין קינד, איך קען נישט לערנען, יעדער מענטש מוז גיין זוכן פרנסה, מוז איך דאך אים שיקן אין חדר. שטעל דיר פאר אין חדר, די האליעסט אוו די האליעסט, דאס הייליגסטע פונעם הייליגסטן, דארט האט מען געכאפט די קינדער, מען האט מיט זיי געטון וואס אימער מ'האט נאר געוואלט, און ווען כ'האב אויפגעשטעלט א מלחמה קעגן זיי, זענען זיי נאך גאר געווארן ברוגז, און איך בין נאך געווארן דער מנוול, און זיי זענען געבליבן די צדיקים. ווי איז דאס געהערט געווארן אז א חזיר ווי ברוך מרדכי'ן לאזט מען נאך אריין אין שול אריין דאווענען? ווי איז דאס געהערט געווארן אז א יחיאל בראונער מיט ארטער סאמעט מיט די אלע חזירים לאזט מען נאך אריין אין שול אריין דאווענען? מ'האט זיך נאך געשלאגן מיט מיליאנען דאלער זיי ארויסצונעמען אין די גאס? וואס איך רעד דאס איז דאך קליינגעלט לגבי וויאזוי די קאמיוניטי זעהט אויס. ס'איז נישט דאס קינד איז תמימות'דיג, טאמער איז ער תמימות'דיג און ברוך מוטשע פעצלט אים אן אין מקווה צו ער נעמט אים אין א אויף עיטינט עוועניו אין א פארק, ביסטו דאך אויף צרות, סאו יו העוו טו טיעטש דעם, דו ביסט יעצט אזוי ווי אין א וואלד וואו בערן און לייבן לויפן אונז נאך פאר אונזערע קינדער, און מען דארף זיי אויסלערנען ווי אזוי מען קען פטור ווערן פון זיי, און די ערשטע זאך איז שרייען, איז במילא וויל איך ענק זאגן רבותי ס'איז אסאך בעסער איך זאג נישט איך באקום קאמפלימענטס אפילו דא אין ארץ ישראל מחנכים זאגן מיר. ס'א מורא'דיגע דזשאב ברוך השם, אבער איין זאך וויל איך ענק זאגן, אונז זעמער פארטנערס, דו האסט געברענגט דאס קינד אויף די וועלט און דו דארפסט אים אויכעט העלפן אז ער זאל מצליח זיין, און זאלסט זיך נישט שעמען צו רעדן אפן מיט דיין קינד, און נאר מיט דעם גיימיר געווינען די מלחמה, זעסט דאך ס'איז געווארן בעסער, ס'איז געווארן בעסער, א מיידל האט מיך אפגעקאלט, זי איז געגאנגען מיט א בחור, און זי האט טאקע געדארפט גיין קטנים אינמיטן די בעשאו, זי איז געווען ארויסגעגאנגען אין א האטעל ביי אין א אין א לאבי, זי האט געדארפט ארויסגיין און. זי האָט געהאַט דאָרטן דאָס גלעזל קאָוק אָנגעגאָסן. זאָגט זי, איך האָב עס מער נישט געטאָטשט. איך האָב יענעם נישט געוואָלט זאָגן, אַז איך טאָטש עס נישט, ווייל כ'האָב מורא דו האָסט עפּעס אַריינגעלייגט ווייל ענישטס וועט ער זיך פילן זייער אָפענדעד. איי דזשאָסט דידנט דרינק איט ענימאָר. העטס אָף טו יו. טענק יו פאָר ליסענינג. אָ, טענק יו פאָר די פּיפּל הו טאָלד יו אַבאַוט דיס, דעט ליסענד טו מיי האָטליין. ווערי גוד. איז וויל איך אינק זאָגן נאָכאַמאָל, רבותי, אונז מוז מען נאָך זיך נאָך זייער אַ סך פאַררעכטן, און אונז האָמער זייער אַ סך נושרים. אונז האָמער אַ סך. אפגעפארענע און זיי קאלן מיך אפ און זיי וויינען ווייל זיי טענה'ן אזוי, ווען איך וואלט געווען א נושר ווייל כ'האב אנערקענט ס'איז נישט דא קיין באשעפער חלילה, צו כ'האב אנערקענט אז די תורה איז חלילה נישט פון הימל, אקעי האב איך עס אליין געטוהן, אבער איך בין געווען א תמימות'דיג קינדל, איך בין געגאנגען אין חדר און דער רבי האט געפאטשקעט איבער מיר און דאן האב איך שוין נישט געקענט מער. וואס זענען די קינדער שולדיג רבותי? דער קאפל איז נעבעך א קרבן ציבור, רבותי לאמיר זיך פאררעכטן און לאמיר אויפהערן ארויסצואווארפן אונזערע קינדער, און לאמיר זיי אויפהערן צו מאלעסטן אין חדר און אין מיידל סקולס און אין די שולן, און נעמטס דאס זייער ערנסט, ביקאוז פון אלע זייטן האט מען אונז שוין פיינט, ס'דא יעצט א גרויסער גלח האט זיך ארויסגעשטעלט, און ער איז גראדע אין אוסטראליע דארטן ווי די גאווערמענט פייט פאר די קינדער, און ער האט געזאגט איך גיי נישט אויסזאגן מיינע פרייוועט זאכן וואס איינער קומט זיך מתוודה זיין, יא זיי האבן אים יעצט אהערגענומען, זיי גייען נאך טרעפן אז ער איז דער חזר. ווארט שוין צו! ניין ניין ניין ניין די די באלאוני איז געענדיגט קומטס נישט מיטן נאמען פון רעלידזשען פארגעסטס פון דעם די אראבער האבן שוין פיינט דאס אז מ'נוצט דעם נאמען פון זייער רעלידזשען און מ'הארגעט מענטשען ניין ניין ניין הערטס אויף און דיקא דארף מען נאך צו בייגיין אז מ'זאל נישט ארויסווארפן מער קיין קינדער אונז שלאגמיר זיך יעצט איך זאג ענק באמת איך זאג ענק צו איף איט גאוס די וועי איך וויל גייט קיין ישיבה מער קיין דיים נישט קריגן פון די גאווערמענט ווארט שוין צו ביקאוז אונז זאגמיר אידער אר אדער איז עס א פלאץ פאר יעדן אדער סטאפ די מאני פלאו ענד איטס גאנא העפן, וואטש ענד סי. האבן זיך ארויסגעשטעלט אין אלע שולן דיס איז א פרייוועט פראפערטי און קיינער קען נישט אריינקומען דא. פארוואס האבן זיי געוואלט אז עס זאל נישט קענען אריינקומען נחום ראזענבערג און סאקמער קאקמער האבן זיי געמיינט איך מיין צוויבל טייטלבוים און קליין איך האב עס געזאגט פאר די גאווערמענט אויב זיי באקריגן די פייוו או וואן סי נעמען אראפ טעקסעס אויף דעם איטס יאר פראפערטי עז וועל עז דעירס ענד איף דעט סיין דאזענט גאו אף ענד איף דעי דאנט לעט

ענליכע מעשות איז געווען און קינדער האבן געשריגן אויף די חזירה, איינער האט געקוועטשט די ביצים דעם זומער, איך האב דא געזען דא איז דא א גמח ווי איך בין אין בית וגן איז דא דא א גמח ביצים, קאל איך יענעם אפ וואס וואס איז דאס, זאגט ער דו ביסט נחום ראזענבערג, ס'איז אנבעליוועבל, יעדער וואטשט, און מ'האט מיר פארציילט אז זייער אסאך טאטעס לאזן נישט די קינדער גיין אין מקווה, און דא אין בית וגן איז דא איין מקווה עס פלעגן קומען הונדערטער קינדער שבת, כ'מיין ערב שבת זיך צו באדן, איט דאזענט העפן ענימאר, ס'איז נישט דא קיין צען קינדער. איך בין געגאנגען זיך אומקוקן אין די מקווה, נישט וואס איך גיי אין א מקווה, איך האלט אז א מקווה איז די גרעסטע מקום זימה, איך בין נאר געגאנגען זיך אומקוקן וויאזוי ס'זעהט אויס, צי ס'איז דא א משגיח מטעם, האב איך געזעהן א משגיח איז דא, קיין קינדער איז נישט דא, פרעג איך די משגיח ווי זענען די קינדער, ס'איז דא א זאל אפשר גרויס הונדערט פיס ביי פופציג פיס, זיי קומען, רעדסטו לעצטנס? די לעצטע צוויי דריי יאר דעי אלל דיסעפיערד קיינער לאט נישט די קינדער מער קומען אין מקווה אזוי האט געדארפט זיין אלע יארן. אין וויזשניץ איז דא דארט א אינגערמאן וויינער ער האט אזא שטעקעלע ער קלאפט אין קאפ איינער דארף א מינוט לענגער קלאפט ער אין קאפ געט אוט און דאס איז מטעם פון די עיריה און טאמער פאלגט ער נישט סאיז דא א מצלמה און סאיז דא אזא זאך וואס הייסט משטרה עמ ענד עמ און סאיז דא עמ ענד עמ טשאקלעט בארס. עמ ענד עמ, משטרה און מצלמה. עניוועי, רבותי, לאמיר תשובה טון צום אייבערשטן, לאמיר אויפהערן צו רודפ'ן קינדער, און לאמיר נישט פארן אויף אומאן, וואס דארט רודפ'ט מען זיך אליינס. ס'ווערט לעבעדיג דא ברוך השם אין ארץ ישראל, ס'ממש א מחיה, ס'געווען קינדער וואס האבן געלערנט אין א שולע און זיי האבן געקלערט מיט די צייט, האבן זיי אריבערגעגעבן אין אן אנדערע בית ספר, למעשה איז אויסגעקומען אז זיי האבן ליב געהאט דעם חסידישן חינוך און זיי האבן געוואלט דארט בלייבן, איז געגאנגען אין דושינסקיא, זיי האבן געזאגט זיי נעמען נישט אן די קינדער, נאר אויב מען צאלט פֿינף און צוואַנציק טויזנט שקל פאר יעדן קינד, האהא, דאס איז מען זאל קענען קויפן נייע קאראוואנען, בקיצור די עלטערן האבן זיך נישט געפוילט, זיי זענען נישט די סאק. מער קאקמער וואס האבן מורא פאר איינעם, זיי גייען גראד צו די גאווערמענט און די גאווערמענט גייט דא מאכן יעצט א סטאפ, זיי גייען אויפהערן צו געבן געלט, איך האב ענק געזאגט יעצט טשעפעט עטס אן אזויפיל מיט יעדן ביז עט די ענד וועט עטס פארלירן, ס'איז דא יעצט איינער אין אמעריקע, איך וויל נאך נישט זאגן זיין נאמען, ער וויל נאך נישט מ'זאל וויסן, ער האט מיך געפרעגט וואס צו טון, ער איז אינדרויסן אין די גאס אן אן עדיוקעישן, מ'האט קאלעקטעט אויף זיין נאמען קאלעדזש פראגרעמס, זאג איך אים ווערי סימפל, גיי קודם, איך האב אים געשיקט וואו צו גיין, יעדער האט עס אויסגעהערט, אבער קיינער האט זיך נישט געוואלט אריינלאזן דערין ווייל קיינער וויל נישט אנהייבן מיט די אלע מוסדות, מען ווייסט דאס איז א אלל אוט וואר, האב איך אים געזאגט מאך א לאו סוט, ער האט געמאכט א לאו סוט און יעצט טאנצט דער מוסד, ווען זיין לאו סוט גייט דורכגיין, ער סוט זיי פאר אפאר מיליאן דאלער, ווען זיין לאו סוט גייט דורכגיין גייען אלע פאלאוען, אונז האמיר אזויפיל דראפ אוטס אז די גאווערמענט וועט נישט האבן גענוג דזשאדזשעס און גענוג קאורטס, דאס אלעס זאל דורכגיין, עטס גייטס ענק אויסלערנען, אונז האמיר זיך נישט געלאזט פון ענק ווייל מ'האמיר געוואלט, מ'האמיר זיך געלאזט ווייל מ'האט נישט געוויסט וויאזוי מ'באקעמפט עס, היינט ברוך השם זעמיר קלוג און אונז גיימיר ענק אראפ ברענגען, כ'האב ענק שוין געזאגט, סאטמאר ליידט יעצט פון דריי א האלב מיליאן דאלער, צוויי אינגעלייט גייען זיצן אין דזשעיל, און זיי זאגן יעצט אז מ'וויל דאס געלט צוריק, די באלאוני האט זיך שוין געענדיגט. מען האט געגנב'עט און איינער גיין זיצן צוויי יאר און ס'האט זיך געלוינט? נאנאנאנאנא זיי ווילן דאס געלט צוריק דעטס איט, כ'האב ענק געזאגט עטס וועטס אזוי לאנג טשעפען ביז עטס ענק אזוי פארטשעפען אז מיט אלע חדרים מיט די תלמוד תורה'ס מיט די שולעס מוזן צושפארן, איך דענק אמאל מ'האט געוואלט איינשרייבן איינעם ביי די שווארצע סלאנימער א בחור, בקיצור צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ האט מען געזאגט מ'וויל האבן פֿופֿצן טויזנט דאלער מ'זאל קענען צובויען א צימער. זאג איך פאר דעם איד, געב נישט דיין קינד דארטן, ווייל זאלן דיין קינדער זיין די ארגסטע, העט מען דיר אויך נישט פארציילן ווייל זיי דארפן דיין געלט. דאן האט ער געהאט הצלחה ערגעץ אנדערש. ניין, אונז גיימער עוקר מן השורש זיין יעדן ראש ישיבה וואס ער טוט די זאכן. פארגעס נישט, ס'איז אלץ געשנארט געלט פון די גאווערמענט. פון דעם געלט וואס מ'געט דיר אין בית מדרש וואלסטו נישט געקענט אויסהאלטן א שול, און א תלמוד תורה, און א מיידל סקול. סאו בקיצור איטס אקעי. יעצט כ'האב געוואלט מעורר זיין נאך זייער א וויכטיגע זאך, כ'האב געמאכט די וואך א גאנצן שיעור די געוועזענע וואך וועגן אומאן וואמאן ווי סכנות'דיג ס'איז, און כ'בין נאך נישט אזוי זיכער אז דאס אלעס וואס מ'זאגט נאך אין ר' נחמן אז ס'איז אמת, ווייס כ'ווייס היינט גארנישט, ס'דא וואס זאגן אז ער ליגט שוין דא אין צפת מ'האט ארויפגעברענגט די ביינער, עס איז נישט קיין חילוק, איז דא איינער א מגיד שיעור זייער א וואוילער גראדע, און ער איז מסביר אז ווען א איד קומט אהיים מיט א סעלפאון, דעמאלטס וואס ער טוט איז מיט דעם, ער טוט דעגרעידן די פרוי, ער איז בועט אין זיין פרוי, איך וויל עס ארויפלייגן, איך וויל דער עולם זאל עס הערן, כלי שני איז דאך נישט מבשל, הערט עס פון דעם כלי ראשון אליינס.
איז ס'קומט יעצט חודש אלול וועל איך מוותר זיין, הערסט, איך וועל איבערבעטן אפילו איך האב גארנישט געטון, איך וועל איבערבעטן, און בפרט ווען דו האסט יא געטון, בפרט ווען מען טוט יא, א אינגערמאן וואס קומט אהיים אינדערהיים מיט זיין פאון, זאל ער וויסן האט נישט קיין מחילה, א אינגערמאן וואס ברענגט אהיים זיין סמארטפאון זאל וויסן אז ער האט נישט קיין מחילה קענסט פארן אויף אומאן, קענסט פארן בויבעריק, קענסט זאגן תיקון הכללי, זאלסט וויסן דו ביסט מצער דיין ווייב, דו ביסט מצער דיינע קינדער, דו ווילסט א שמוץ פאון האלט עס אין שול, ווילסט א שמוץ פאון האלט עס אין כולל, אינדערהיים טאר מען נישט האבן קיין סמארטפאון, שמוץ. שמוץ וואס דו ביסט, דיין ווייב וויל רעדן צו דיר, דיין ווייב וויל פארברענגען מיט דיר, דיין ווייב וויל מחנך זיין קינדער מיט דיר, ברענגסט אהיים א פאון אינדערהיים, שעם דיך! שעים אן יו! ווי קען מען תשובה טון אויף דעם? זי האט חתונה געהאט צו זיצן אין די זייט און וויינען און דו זאלסט זיין פארנומען מיט דיינע שטותים והבלים? שעם דיך! מען קען נישט תשובה טון אויף דעם, ס'העלפט נישט קומען אויף אומאן אויף דעם, ער שעמט זיך נישט א יונגערמאן אהיימברענגען א סמארטפאון? ער שעמט זיך נישט א יונגערמאן האבן א סמארטפאון? דו דארפסט ביזנעס? גיב מיר דיין פאון לאמיר זעהן וואסערע ביזנעס דו האסט. ביזי בזיונות האסטו. שטותים והבלים. דער נאר און דער נאר. דער גרוש, דער דפוק. דער אפגעריסענער האט א מעסעדזש פאר כלל ישראל. לאמיר הערן זיין מעסעדזש. אה, ער האט א מעסעדזש פאר כלל ישראל. דו שעמסט דיך נישט? דו ברענגסט אהיים א פאון אינדערהיים? וויפיל פרויען וויינען, זיי שרייבן בריוון פאר מיר, ראטעווע מיך, איך דארף א מאן, איך בין מחיוב צו זיצן זיבעציג יאר מיט אזא אויסווארף, איך האב חתונה געהאט צו רעדן מיט אים, איך האב חתונה געהאט צו פארברענגען מיט אים. איז דער אינגערמאן א חכם מחוכם, נו, ווען זי וויל רעדן צו מיר לייג איך עס אין די זייט, זי איז פארנומען מיט די וועש, וואס זאל איך יעצט טון? נו, ער איז גערעכט לכאורה, ניין? אבער די פרוי באקומט די פילינג ווי זי איז צווייט. אדער ווי דו האסט צווייט, דו האסט צוויי לעבענעס, דו האסט א לעבן מיט די פאון און א לעבן מיט איר, וויפיל משפחות זענען חרוב געגאנגען וועגן דעם, פארוואס ביסטו א אויבער חכם, פארוואס ביסטו קלוגער פון צדיקים, פארוואס ביסטו קלוגער פון צדיקים, מאכסט לצנות פון די גאנצע וועלט, פיין, קיינער איז נישט קיין רבי, האסט איין רבי אין די וועלט, האסט איין ערליכע איד צו וועם דו גייסט, דיין ערליכע איד זאגט אז דו קענסט אהיימברענגען א טעלעפאון.

הייב אויף הענט! האסט א דיין דיין, נעם דיין דיין! דיין שטוב גייט חרוב! ווי לאנג גייט מיינסטו דיין ווייב וועט ווארטן און וויינען? זי האט נישט וואו צו לויפן! זיצט זי מיט דיר ביזדערווייל! איין טאג גייט זי טרעפן נאך צוויי דריי פרענד מ'וועט אפמאכן לאמיר אויף און געגאנגען ווייטער! מ'טאר נישט האבן קיין פאון אינדערהיים! מען טאר נישט האבן קיין סמארטפאון אינדערהיים!

איך רעד צו מיינע תלמידים, דו ווייסט איך ווייס נישט ביסט א תלמיד צו נישט, מיינע תלמידים ווער ס'וויל זיין א תלמיד צו מיר, מען טאר נישט האבן קיין פאון אינדערהיים, מען טאר נישט האבן קיין סמארט, דו דארפסט עס נישט האבן, דו דארפסט עס נישט האבן, דו מיינסט דו דארפסט עס האבן, ס'שמייכלט, ס'איז אינטערסאנט, מען דארף עס נישט האבן, דארפסט האבן א ווייב דארפסטו האבן, דו וועסט דיך איין טאג זען אליינס, איך בין מחיוב זיצן אינדערהיים ווען מיין מאן איז א פארפוילטער מענטש און איז ביזי, און איך פיל נישט ווי איך האב א מאן. דאס זאג איך פאר אלע בחורים, ווארף אוועק דיין פאון, דו דארפסט עס נישט האבן, ביסט א אויבערחכם, דו ווערסט עדיקטעד צו דעם און דו גייסט עס נישט קענען אוועקנעמען נאכדעם, און שפעטער וועסטו נישט האבן קיין לעבן. יונגעלייט קומען זאגן די ראש ישיבה דארף געבן חיזוק פאר די וואס האבן נישט קיין סמארטפאונס, דארף מען חיזוק? חיזוק פאר איינער וואס האט נישט קיין סמארטפאון? חיזוק דארף איך מחזק זיין פאר איינער וואס האט יא א סמארטפאון? קום זאג משניות, קום בעביטשי, איינער וואס האט נישט קיין סמארטפאון איז א קלוגע מענטש? די קאָפּ איז אים אױפֿן פּלאַץ, ער װײס, זײַנע קינדער מיט זײַן װײַב קומען אים קודם. זײַנע קינדער מיט זײַן װײַב קומען אים קודם. װי קען מען תּשובֿה טאָן אױף דעם? װי קען מען גײן אױף אומאַן אױף דעם? אומאַן העלפֿט נאָר עבֿירות צװישן דיר און דעם אײבערשטן. אומאַן העלפֿט נישט אַז מען טשעפּעט אַ װײַב. אומאַן העלפֿט נישט אַז מען איז אַז מען איז נישט קײן מאַן אין דער הײם אַ גאַנץ יאָר, און מען סטראַשעט אַ װײַב, און מען און מען מאַכט חוזק פֿון אַ װײַב. יא בעיבי גיי וויין קאל דיין טאטע נו לויף צו די ראש ישיבה בעיבי בעיבי קום נו דא א וועג וויאזוי מען מעניפעלעיט א מענטש מען האט מורא אז מען גייט קאלן נו קאל קאל קאל נו קאל נו קאל שוין צו נו וויל איך נישט זיין קיין בעיבי בלייבט זי נאך ליידן אפאר חדשים די אייבערשטער העלפן אז מען זאל זוכה זיין תשובה טוהן תשובה טוהן אכטונג געבן אויף די ווייב און קינדער האסט חתונה געהאט איך האב א ווייב און קינדער איך וויל הייליגע קינדער איך וויל א הייליגע שטוב איך דארף א סמארטפאון פיין.

קצה אום שבת. ווען משיח האט געוואלט קען זיין ער האט טאקע געוואלט קאלן, ווען משיח וואלט געוואלט קאלן זאגן נחום איך וויל יעצט קומען, איך דארף זאלסט מיך קומען אויפפיקען אין עירפארט, וואלט איך עס אים נישט געטוהן ווייל איך וואלט עס נישט געוויסט אז דאס איז ער, קען זיין ער האט טאקע געקאלט איך ווייס נישט, זייער אסאך פאונס האבן נישט געענפערט, קען זיין משיח האט טאקע יא געוואלט קומען, קען זיין איך בין דער גורם אבער אזוי געווען אפגעשמועסט. ווייל איך האב געטענה'ט, די טיים אוו די טשילדרען קענסטו נישט צונעמען, קיינער איז דאס נישט בארעכטיגט, וואס איז, איינער וויל אפקאלן און פרעגן עפעס א שאלה אויף עפעס א, נישט אין הלכה, ער וויל עפעס פרעגן וויאזוי מען פארט אויף אוקריינע, ווי מען מאכט די וויזעס, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איך האב עס אייביג אזוי זיך געפירט, איך האב געהאלטן אז דאס איז ריכטיג, עניוועי, כ'וויל אבער זאגן פארן עולם, כ'וויל ענק זאגן, ס'איז דא נאך. איין זאך וואס איך מוז צולייגן, מיט דעם קריג איך זיך מיט אלע ברסלב'ער, טאמער האט ר' נחמן געזאגט, איך האלט ער האט עס נישט געזאגט, ס'איז באלאוני, זיי האבן געוואלט צוזאמהאלטן דעם עולם האבן זיי געזאגט, שהיו אומרים תלמידים דבר משמו שלא עלה על ליבו לכותבם, אזוי זאגט דער ש"ך אין הלכות יבום דארטן, ש"ך צו דער מאירת עינים, דער סמ"ע, איך געדענק נישט פונקטליך ווער, בקיצור ס'איז שוין אן אלטע קראנקהייט, ברסלב האט דעם זעלבן קראנקהייט פי אלף, ווייל וועסט קוקן ווי ר' נתן האט געזאגט איך האב אויסגעגעבן געלט, איך בין געגאנגען נאך געלט. אז מען זאל קויפן די פרינט מאשינען, זיי האבן געהאט די בעסטע פרינט מאשינען וואס איז נאר דא, זיי האבן געקענט שרייבן וואס זיי האבן געוואלט, זיי האבן געוואוסט אז מען האט פרינט מאשינען וועט מען איינעמען די וועלט, האט מען אין דעם אריינגעלייגט די גרעסטע כוחות, און אונז האט מען נאכנישט געוואוסט וויאזוי מען דרוקט, האט מען שוין דא געדרוקט ליקוטי מוהר"ן אין אמעריקע, סאטמאר רבי האט געגעבן צושטייער צו דעם, זיי האבן געהאט א גביר אין דעם, ס'איז נישט קיין חילוק יעצט ווער ס'האט געזאגט, ווער ס'האט אינווענטעד, כ'ווייס נישט צו ר' נחמן, צו די יוצא משרתים, אבער זיכער די יוצא משרתים. אז מען מוז קומען צו אים אויף ראש השנה, האב איך געוואלט זאגן, דאס איז אזא מין צער און אזא מין עינוי הנפש פון בין איש לאשתו, אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. קודם כל, מען דארף דאך צוגרייטן ראש השנה, מען דארף צוגרייטן, די פרוי דארף אביסל העלפ, צו נעמען א מאן און אים אוועקשלעפן אויף ראש השנה איז א רציחה גמורה, ס'איז די זעלבע רציחה ווי אריינצוברענגען א סעלפאון אינדערהיים ווען די קינדער זענען דארט און ווען די ווייב איז דארט. דער אייבערשטער זאגט, אל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, וואו איז דער ודבק באשתו, עס קומט א יום טוב, אמת ראש השנה איז א יום הדין, ס'איז אמת, אבער אין א יום הדין דארף מען אויך האבן א ווייב, מען דארף האבן אויף וועם זיך אנצולאנען, און די ווייב דארף א מאן, און חוץ פון דעם איז עס כי חדות השם הוא עוזכם. אכול בשמחה לחמך כי כבר רצה אלקים את מעשיך. ס'איז טאקע א יום הדין, ס'איז אבער א העפי יום הדין, ווייל סוף כל סוף איז דער אייבערשטער מוחל די עבירות, און ווען מען ענדיגט דאס געדאווענעכץ מיט די תקיעת שופר, פילט מען ווי מען האט אראפגעלאזט א לאוד, און מען גייט אהיים מיט א שמחה. נעמט מען א איד, מען זאגט אים קום פארן צום רעבן ראש השנה אין אומאן, נאר טאמער דו ביסט א איד וואס דו גלייבסט אין אייבערשטן, שטעלט מען דא אויס צעטלעך איבעראל, זאלסטו קומען זיין דארט ביים רעבן. נישט דא קיין רעבע, דער רעבע איז שוין לאנג נסתלק געווארן לגינזי מרומים, מען האט דארט אפגעטון אזויפיל זנות. אז ער איז שוין לאנג אנטלאפן. נאכדעם באמת איז עס געווען אז מען זאל קומען אויף ערב ראש השנה. אזוי ווי די חסידים האבן געזען מען קען נישט אהיימפארן, מען איז שוין געבליבן דארטן, האט מען געמאכט א גאנצן טעקעס, מען מאכט א טכוס, ווייל עס הייסט א טעקעס, א טכוס, מען מאכט א גאנצע אויספלוג, מען געט דארטן נבילות וטריפות, איך בין דארט געווען, איך האב צוגעקוקט, דער הויפט שוחט האט מיר געזאגט, מען קען דא נישט נאכגעבן אלע הלכות. ווייל עס איז אינטערוועגנס. עס האט מיר געזאגט דער מייזעלס, דער שוחט, דער הויפט שוחט פון די עדה. געווען אמאל. עס איז אלעס געקינצלט און געבעבעט. איין יאר בין איך דארט געווען ראש השנה ווייל איך האב געמאכט די מקוואות, איך האב עס געפירט, האבן זיך ארויפגעזעצט צוויי אלטע חשובע משפיעים פון בארעסלעווע, פון ברעסלעווע, און זיי האבן זיך א גאנצע מערב געשלאגן ווער ס'זאל שטיין אויבן ביים ארון קודש, א אינטש אהער אדער א אינטש אהין. דאס האט רבי נחמן געוואלט? קען זיין, כ'האב נישט געקענט, קען זיין דאס איז געווען דער ציל. נחמן זאגט האש שלי, ס'איז דא איינער שעלי, יעצט עס גייט שוין א נאמען שעלי, שעלי'ס פייער העט זיין ביז משיח. פארשטייסט? ס'איז אזאלכע זאכן אז עטס קוקטס אן לעיזער בערלאנד וויאזוי ער פירט זיך אויף, קענט עטס זען דאס הייליגקייט וואס טוט זיך אין אומאן, און אז עטס קוקטס אן ווי די אלע אנדערע משפיעים וויאזוי זיי האבן זיך אויפגעפירט אלע יארן, זיי האבן גענומען א איד ווי ר' לעזער שלמה שיק, ס'האט זיי נישט געפאלן וואס ער טוט, ווייל זיי האבן געוואלט זיין באלעבאס אויף יעדן, און לעזער שלמה האט געזאגט, איך בין נישט ענקער נאר, איך טו וואס איך פארשטיי, איך האב אויך געלערנט אין ברסלב, און בכלל ברסלב דארף מען עפעס האבן איינער זאל לערנען פון א צווייטן, און א צווייטער פון א דריטן, ס'איז דאך אלעס פארשריבן, אלעס וואס זיי האבן געוואלט אריינלייגן אין ר' נחמנ'ס חסידות האבן זיי דאך שוין געשריבן.

השם באור פניך יהלכון, און דעמאלטס דאס קינד אינדרויסן, דער וואס איז זיבן יאר אלט, וואס ר' נחמן האט סופאוזינגלי געזאגט אז ווער עס וועט קומען צו אים ביי די זיבן וועט גיין מיט א ווייסן קיטל אונטער די חופה, און דעמאלטס רייפט ער אים אויס, און ער מאכט מיטן משכב זכור, ער רופט אים ארויף צו זיך אין צימער און ער געבט אים אביסל צו עסן, און אויף דעם האט ער די יוסעדזש. ס'איז שטותים מיט הבלים, ס'איז לא יזכר ולא ישמע אז מ'זאל נעמען קליינע קינדער. און ס'איז לא יזכר ולא ישמע אז א טאטע זאל אוועקפארן אויף ראש השנה, נאר וואס? ס'איז אזוי ווי איינער האט אמאל געזאגט, ס'איז דא אידן וואס פארן צום רעבן אויף א שבת, און ס'איז דא אידן וואס לויפן אוועק פונדערהיים אויף שבת, ווייל זיי האבן נישט קיין שלום בית. לייגט מען עס אריין אז דער רבי האט דאס געוואלט, דער רבי דאס האבן עס געוואלט אפאר לייצים ארום דעם רעבן, ממש לייצים, וואס האבן געזען אז ס'צעפאלט, האט מען זיך צוזאמגעזעצט, וויאזוי וועט מען מאכן דאס חסידות זאל אנהאלטן, מאכן א קיבוץ, און מ'וועט זאגן דער רבי האט געזאגט. און פארטיג. דאס אלעס וואס איז געווען דארט. דעטס די וועי איט לוקס טו מי. ווייל איך זעה קיין גוטס קומט נישט ארויס פון דעם. איך זעה די ערליכע אידן וואס זיי פארן קענען דאווענען אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק און אין ארץ ישראל. און איך זעה אז די וואס זיי גייען זינדיגן די נוצן דאס אויס. סאו וויל איך מסביר זיין פארן עולם. חס ושלום זאלסט נישט לאזן דיין מאן פארן אויף אומאן. זאלסט זאגן דיין מאן פארסטו אויף אומאן ראש השנה נאו פראבלעם. לאז דא איבער א גט און געט די העל אוט. ווייל דו באלאנגסט נישט דא. און איך זאג די פרוי זאל זיך אליינס איבערטראכטן. שטעל דיר פאר ווען דו קומסט אהיים און דו זאגסט כ'האב געזען דם. בין א נדה. דיין מאן בייסט זיך אין די ליפן, ער ווייזט עס נישט ארויס, ער איז אינגאנצן אויס מענטש, ער ווייסט נישט וואו זיך צו זיין און ווילאנג ס'דויערן זאלסטו דיך רייניגן, און דערווייל האט ער דאך נישטאמאל א וואך אנדערטהאלבן, אלל אוו א סאדן קען ער אוועקפארן און זיי פארן נאך אסאך ביז נאך יום כיפור, ס'איז דארט א מין יום כיפור אויך און ס'איז דא וואס זיי בלייבן ביז צו די יארצייט ווייל די יארצייט איז חול המועד סוכות. אוואדע. שטעל דיר פאר וויפיל זונות מען קען האבן פון פאר ראש השנה ביז נאך סוכות. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, און מען טאר עס נישט נעמען ערנסט, און דער איד וואס ער לאזט איבער זיין ווייב און די קינדער אויף אזאלעכע הייליגע ימים טובים, דער איז דער זעלבער רוצח ווי איינער וואס ער ברענגט אריין א סעלפאון, ער איז נאך א גרעסערע רוצח ווייל ער גייט זינדיגן אויך, אין סעלפאון קען ער נאר זעהן א טמא'נע פיקטשער, א פיקטשער פון א נקבה אויסגעטוהן, און דארט קען ער טרעפן די נקבה אליינס און זי וועט זיך פאר אים אויסטוהן. סאו הערטס אויף מיט די מעשות. און ס'איז ישתקע הדבר, ס'זאל פארגעסן ווערן די זאך און מ'זאל עס קיינמאל נישט געדענקען, א יונגערמאן, און אפילו א מידל עידזשד און אפילו אן עלטערע איד דארף זיצן אינדערהיים מיטן ווייב, ער זאל זיך מיט איר האגן און קישן, אוודאי נישט ראש השנה, ראש השנה שטייט אז מ'טאר נישט, ווייל טאמער מ'דארף מאכן תשמיש איז נישט גלייך, אבער ביז ראש השנה, ביז ער גייט אין די מקווה ערב ראש השנה, און ווען ער קומט אהיים מוצאי ראש השנה, האט ער א ווייב וועם צו האגן און וועם צו קישן און אין וועם צו שטופן. און מיט וועם צו מאכן בעיביס, און נישט צו באקומען אלע מינע סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, און נישט זאל עס מוזן קאסטן הונדערטער טויזענטער דאלער צו באצאלן פאר די רוסישע זונות. יעצט ווען איך האב דארט געארבעט איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' מעכל דארפמאן, א איד פון פֿינף און נײַנציק יאר, און ס'איז געווען צוויי חברה איינער געהייסן נתן מיימון און איינער געהייסן נחום סאלארטש. זיי האבן אויף דעם איד געמאכט א דזשאב, אויסגעזעקלט. און ס'איז געווען איין מאל האבן זיי געזאגט זיי האבן נישט קיין געלט צו בויען ווייטער, האבן זיי געוואלט פון מיר בארגן געלט. האב איך געפרעגט וויפיל ווילט עטץ בארגן? צוויי הונדערט טויזנט דאלער. זאג איך אים פיין, ר' מעכל איז אן אלטער איד, מארגן וועט ער נישט דא זיין, פון וועם וועל איך עס בעטן? ער האט א דירה דא אין ירושלים, ס'איז ווערט געווען דעמאלטס מסתם דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז אין די בעסטע געגנט אויף רחוב הושע. האב איך אים געזאגט, הושע פֿיר איז עס געווען, זאג איך אים הער מיך אויס, ער געט מיר דעם דיד, דעם טאַבו פֿון זײַן הױז, איז באָרג איך אים זײער גערן דאָס געלט. דאָס הײסט, איך באָרג עס אים אױפֿן הױז. האָבן זײ געטענהט, נײן, נײן, מע קען נישט, זשע, בע-בע-בע-בע. האָב איך געזאָגט, איך זע דאָך, װאָס דו װילסט. דו װילסט בײַ מיר נעמען צװײ הונדערט טױזנט דאָלאַר און אַװעקלױפֿן. ר' מעכעלע װעט שטאַרבן, ער װעט זאָגן, איך בין נישט ריספּאַנסיבל. איך האָב ענק אין בױדעם. שױן. כ'האָב געזען. נאָכדעם זענען זײ געגאַנגען. זײ האָבן געװאָלט מאַכן גרױס געלט. גענומען איינער ווייצהענדלער און מ'האט אים געזאגט אז קיינער טאר נישט דינגען א דירה נאר פון די ועד העולמי און זיי האבן געוואלט זיין האבן דעם ווייצהענדלער דארטן און ער וועט פארדינגען און מ'וועט מאכן גרויסע קאמישענס און מ'טאר נישט קויפן אן אים פארשטייסט כ'האב דאך געזעהן וואס דארט גייט פאר זיי האבן גענוצט ר' נחמן לכם לכל צרכיכם נאכדעם אין מלון איז נישט געווען כשר צו עסן כ'האב געבעטן דעם גוי ברענג מיר עפעס האט ער געברענגט פון דרויסן פון א סטאר ס'איז א דזשאוק געווען מאיר סיראטע האט געגעבן דעם הכשר. ס'איז געקומען צו ענדיגן די מקווה, האט מאיר סיראטע עס געוואלט איבערנעמען, האט ער זיך מורא געהאט כ'וועל עס אים נישט איבערגעבן, ווייל איך האב עס געבויעט און כ'וועל וועלן זיין באלעבאס, איך בין נישט קיין איזרעילי בהמה, סיראטע, איך ענדיג א מקווה גיי איך אוועק מיטן גרעסטן כבוד, איך לאז עס נאר איבער פאר איינעם וואס איז א בעל הוראה, און נאכדעם זאג איך אים איך בין איי דאנט וואנט טו געט אינוואלווד ענימאר, ווען נישט קען איך שוין האבן אפאר הונדערט מקווה'ס איבער די וועלט צו זיין באלעבאס דערויף, עניוועי האט ער געמאכט א פסול'ן צינור, ער האט עס געענדיגט אן מיר, ער האט מיך אפילו נישט גערופן, און נישט נאר דאס, ער זאגט ער האט עס אנגעפילט מי גשמים, איך האלט ס'איז נישט געווען דארט קיין מי גשמים, איך האב מיינע ריזענס טו בעליוו, ער האט געמאכט אן אווערפעס מען זאל קענען צוקומען צו מי גשמים און יענער אווערפעס איז געווען צוגעמאכט ס'איז נישט געגאנגען דורכן בור ס'איז נישט קיין חילוק אלעס איז גוט געווען כ'האב געזען וואס דארטן גייט פאר יעדער האט געוואלט לייגן א הענט און א פיס אין דעם געשעפט און מען האט אנגעהויבן צו מייקר זיין השער שטעל דיר פאר א דירה וואס מען קען קויפן פאר צוויי טויזענט דאלער ס'איז נישט ווערט אפילו דאס אויך נישט שטעל דיר פאר פארקויפט זיך היינט פאר הונדערט הונדערט פופציג טויזענט דאלער פארוואס פאר צוויי מאל אין יאר וואס מ'דארף דארט זיין צוויי טעג, כ'האב דאך געזעהן וואס דארט גייט פאר, ס'איז א ביזנעס אזוי ווי די טשיקנס דא, אזוי ווי די טשיקנס דא, אפאר אידן האבן אריינגעלייגט מיליאנען, און איך הער זאגן אז דער ווייס פון לאס אנדזשעלעס האט ארויסגעבעקט, וואויל איז אים אז ער האט ארויסגעבעקט, דו טארסט נישט זיין אינוואלווד אין אזא זאך, ביסט נישט קיין איד וואס דארף א פרנסה, א איד וואס דארף א פרנסה דרייט אביסל, אבער א איד א מולטי מיליאנער ווי דו פאר יעדן איד וואס קומט אויף לאס אנדזשעלעס הער איך אז ער געבט טויזנט דאלער. האט נישט קיין חילוק וואס דער צוועק איז, און ס'דא וואס ער געבט מער אויך, נאר וואס וויבאלד ער האט זיך אריינגעלאזט אין די סאטמארע דרכים, ער האט געוואלט מאכן שלום צווישן אהרן און זלמן לייב, ס'איז איין שטיק סטרא אחרא ביידע זענען אין ערכאות, דו דארפסט מאכן שלום? זיי האבן מער געלט ווי דו, זיי זענען ווערט יעדער איינער א ביליאן דאלער מינימום, פלאס זיי האבן א גוט געשעפט וואס האט נישט קיין עקספענסעס נאר אינקאם, עניוועי. האב איך דאך געזען וואס דארטן גייט פאר די גאנצע צייט, כ'האב געזען אין דעם ליגט נישט נישט קיין תורה און נישט קיין יראת שמים, מען האט זיך ארום געשלאגן, מען האט גענומען משה קרעמער'ס זון בערל, מען האט אים געוואלט ארויס, מען איז געגאנגען צו יעקב מאיר שלעכטער בעכטער שמעכטער, מען איז געגאנגען ער זאל אונטער שרייבן אזא בריוו און אזא בריוו און די בית דין זאל אונטער שרייבן אזא בריוו און דער זאל אונטער שרייבן אזא בריוו, ס'איז געווען א פאוער סטראגל, און כדי מען זאל קענען מאכן זיכער אז דער עולם קומט און גלייבט אין די באלאני האט מען. אנגעגעבן א גאנצע זאך אז רבי נחמן האט געזאגט, קודם ווייס איך נישט ער האט געזאגט, און אז ער האט געזאגט איז דאס געווען פאר ס'איז געווען אן ארץ ישראל, איז געווען איינער פון די, כ'מיין ס'איז רבי אברהם בן רבי נחמן, נישט רבי נחמן זון, האט געזאגט, פון ביז ווילאנג ס'איז נישט געווען ארץ ישראל האט מען געדארפט פארן אויף אומאן, ס'טייטש פון אוקריינע פון די געגנט, היינט ס'איז דא ארץ ישראל? ווי? וואס האט? עס מיט אומאן? וואס ר' נחמן איז געבליבן דער איינציגער לעדזשענט צווישן אלע טויזענטער תלמידי בעל שם. ער האט געהאט גוטע דרוקער, סופרי המלך האט ער געהאט, ויקראו סופרי המלך, דאווידאוויטש איז דא געשטארבן און און אויסגעשטעלט צעטלעך אין גאנץ ארץ ישראל אז ויקראו סופרי המלך, מען האט אים גערופן. און איך רעד דערפון מיט אזא ביליגקייט, נישט ווייל איך בין נישט מכיר ערך ווער ר' נחמן איז געווען, נאר די אלע ארום און ארום, כל משרתיו, דאס איז געווען רשעים, אלע ארום און ארום, איך רעד נישט פון ר' נתן, ר' נתן איז אויך געווען א צדיק. אינטערעסאנט רב נתן איז נישט אונטערגעשריבן אויף ווער ס'וועט קומען צו ר' נחמנ'ס ציון וועט ער אים ארויסשלעפן, ס'עפעס געווען צוויי עדים דארטן, כ'ווייס נישט ווער ס'איז געווען פונקטליך, אינטערעסירט מיך נישט אויך נישט, משה קרעמער מיט ר' לייזער בערלאנד זענען די צוויי עדים, עניוועי מ'האט זיך דארט געשלאגן און געהארגעט, מ'האט גענומען אמאל דעם מוהרא"ש מ'האט אים געשפאלטן דעם קאפ אין ברסלב, אה ס'איז באלאוני די גאנצע זאך, ס'איז געווען א פאוער סטראגל, ס'איז געווען די. יעקב מאיר שלעכטער וועכטער שמעכטער און דארט נאך אפאר משוגעים וויאזוי הייסן זיי דארט נאר משה קרעמער און ס'געווען נאך אפאר ס'געווען אבי גערעדט ס'געבלעבלט די גאנצע זאך ס'געווען אפאר עובדים צווישן זיי יא אבער ס'האט גארנישט מיטן רעבן ס'האט גארנישט מיטן צוזאגעכץ עניוועי איז וויל איך זאגן נאכאמאל צוריקקומען צו אונזער שמועס וועלכער איד ס'לאזט איבער דאס ווייב אויף ראש השנה איז א רוצח און א גזלן פונקט ווי ווען ער עפנט א סעלפאן. גמרא זאגט משבח אני את העצלנים, איין פלאץ שטייט חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, איינמאל שטייט חייב און אויף איינמאל שטייט משבח אני את העצלנים, איז ווען ס'איז נאך דא א לעבעדיגע רבי און מען זעהט נאך עפעס און מען הערט נאך עפעס און די רבי געבט נאך א ברכה און מען פארט אהיים מיט ווי מען זאגט א פילע טאש מיט ברכות און די קינדער זעהן ווי אזוי מען שאקלט זיך ביי דאווענען און וואסערע שיין מנין ס'דאווענט, הער איך נאך פארוואס מען דארף איבערלאזן די פרוי מיט די קינדער און אמאל מיטנעמען די עלטערע קינדער. צו ווייזן איז א דרך אין עבודת השם, אבער אויב ס'איז סתם ווייל די רבי האט געזאגט אז דא דער ציון, מעשיות, א געשעפט, די זאכן זאלסטו נישט קויפן. איך קען איינעם וואס ער זאגט מיר זיין טאטע האט אים געטראגן פאר די זיבן יאר און ער האט געמיינט ער גייט מיט א ווייסן קיטל אונטער די חופה, און ער זאגט א ליגנט האט די רבי נישט געזאגט ווייל ער איז שוין פינף און פערציג און נאך אונטער די חופה נישט געגאנגען, פארוואס? ווייל מען האט אים מאלעסטעד, אזוי האט ער מיר אליין געזאגט. ער וועט אונטער קיין חופה קיינמאל נישט זיין זאגט ער. ווייסע קיטל צו א שווארץ קיטל, ס'איז גענדיגט. ס'קען זיין דעם קיטל העט מען אריינלייגן אין קבר נאך הונדערט און צוואַנציק פארוואס זאגט מען די שטותים די גרעסטע מקום זימה אלע פרענקען קומען דארט איך האב געזעהן אז איינער ווייקט זיך דארט אין מקוה האב איך אים געהייסן זאל ער ארויסגיין שרייט ער צו מיר ארויף מי אתה מאכט אזוי מיט די הענט אויפן ספרדישן נוסח אויפן פרענקישן נוסח האב איך געזאגט פאר דעם גארד איך בין ארומגעגאנגען דארט מיט גארדס איך האב דאך מורא געהאט האב איך אים געזאגט נעם אים ארויס בקיצור ער נעמט א בעזעם שטעקן געט אים א זעץ אין רוקן ער זאל ארויסגיין איז יענער צוגעלאפן צו זיין פלאץ ווי ער האט זיך אויסגעטוהן און האט ארויסגענומען א מעסער אפשר פערצן פיפצן אינטשעס לאנג, ער האט עס געקויפט יעצט כדי ער זאל חתך זאל האבן מיט וועם צו שניידן, מסוגל צו פרנסה, און ער איז געלאפן ער האט געטשארדזשט טארדס מיר מיטן מעסער אויסגעשטרעקט מיך געוואלט אריינשניידן אין מיין הארץ. די צוויי שומרים וואס האבן געוואטשט דארט מיך ארומגיין מיט שמירה, מורא'דיג, ס'איז געווען דעמאלטס גענגסטערס היינט איז דא נאך מער, די גארדס האבן ארויסגענומען ביידע א הענד גאן א פיסטל און זיי האבן געווארט, זיי האבן גע'אימ'ט אויף אים אז זיי גייען אים שיסן, ער האט געגעבן א ווארף אראפ די מעסער און ער האט געזאגט אל תורה בי אל תורה בי, זאגט ער, א וואך. צוריק איז ער ערשט ארויסגעגאנגען פון תפיסה נאך זיצן זיבן יאר ווייל ער איז געווען אין אבו כביר ווייל ער האט געהארגעט א מענטש און דא איז ער געקומען אויף אומאן א וואך שפעטער זעהט אויס וואסערע חברה דארט איז דא און זיי קענען קומען ביינאכט אויכעט אין דיין שלאף צימער זיי זענען רוצחים זיי זאגן אז דאס האט די רבי געמיינט און אויסער דעם איז היינט דארטן די גרעסטע פארקער פון דראגס אלע דראגס וואס זיי פארן פון די וועלט גייען דורך אומאן און פון דארט טראגט מען זיי אריבער בפרט נאך ראש השנה צייט ווייל דעמאלטס פארן די גרעסטע שיירות מצויות אויף ארץ ישראל, די גרעסטע רוצחים פון די גאנצע וועלט קומען זיך דארט צאם ווייל זיי ווייסן עס איז א פלאץ ווי מען קען ווי מען זאגט פארקויפן סחורה מען קען קויפן סחורה, דראגס, נישט סחורה, דראגס, איך שעם מיך נישט ארויסצוזאגן, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין ווען דו לאזט דיין קינד פארן ביסטו א רוצח, אז דו לאזט דיין מאן פארן ביסטו א רוצח, און אז דו קענסט נישט קאנטראלן די סיטועשאן זאג ער זאל איבערלאזן א גט. דעטס אלל. און גיי צו עני רב, זאג דעם רב זאל מיך אנקאלן מיר, איך וועל אים זאגן פונקטליך וואס דארט גייט פאר. ס'דא פון קדושת לוי דא א שיין ווארט, ס'שטייט אזוי, בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, וויפיל מענטשן זאלן שטארבן, וויפיל זאלן געבוירן ווערן, מי יחיה, מי ימות, ווער ס'זאל לעבן, ווער ס'זאל שטארבן, און אזוי ווייטער. האט דער קדושת לוי אמאל געזאגט, בראש השנה יכתבון, ראש השנה, שרייבט מען וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון רבונו של עולם קוק אן וויפיל די גוים גייען מאכן שוואנגער ראש השנה יום כיפור זייערע גוי'טעס, וכמה יבראון וויפיל ווערן ביי זיי געבוירן פון די ביאות פון ראש השנה יום כיפור, פרעג איך דיך רבונו של עולם מי יחיה מי ימות וועם קומט צו לעבן און וועם קומט צו שטארבן, ווייל ביי אונז ביי די אידן איז דאס. דעמאלטס נישט געווען, מסתמא איז עס אויך געווען נאר ער האט נישט געוואוסט, די הייליגע קדושת לוי האט געלעבט אין אזא מין עולם אז ער האט נאר געזען גוטס אויף אידן אז ער האט עס נישט געזען, ווייל די גמרא זאגט, אליהו הנביא האט געטראפן שמואל'ן האט ער אים געפרעגט א יעדער האט תשובה געטון יעצט יום כיפור פארוואס קומט נישט משיח, זאגט ער גיי קוק ארויס כמה בתולות נבעלו בנהרדעא וויפיל מיידלעך מען האט בועל געווען אין נהרדעא, האט עטס א פראבלעם וואס טוט זיך אין אומאן? איך זאג ענק נאכאמאל רבותי די מליצות ארבעטן שוין אויך נישט, מען דארף וואטשן אויף דיין מאן און אויף דיינע. קינדער, איך האב שוין געזאגט פאריגע וואך אז איך בין געווען אין מאה שערים, מענטשן האבן מיר באדאנקט, זיי זאגן זיי פאלגן, זיי גייען נישט פארן אויף אומאן, מענטשן האבן געמיינט ס'איז מצות עשה דאורייתא, מען פלעגט זיך בארגן געלט אויף דעם, מען פלעגט צאלן חובות א גאנץ יאר, וואט? ס'איז נאר געמאכט פאר נתן מיימון און און סאלאטש, חברה זיי האבן געריפעט און געראבעוועט און גע'גנב'עט, דער סאלאטש האט צוגענומען א שטח פון ר' מעכל, האט זיך דארט געבויעט א האטעל, דארטן איז געווען דארט מקווה וואס איך האב געבויעט, דארט ווי איך האב געברענגט און געמאכט א קוואל, ס'האט געקאסט צען טויזנט דאלער, האט זיך אריינגערוקט עפעס א ספרדי, ער וויל נישט וויסן, די אידן איז דאס געמאכט, ס'איז נישט געמאכט פאר איידלע מענטשן און פאר מענטשן ס'איז נישט קיין גנבים, און דאס האט מסתמא רבי נחמן געמיינט ער וועט ארויסשלעפן פון גיהנום, ווייל אז מ'וועט פארן אויף אומאן וועט מען אריינפאלן אין גיהנום, וועט מוזן איינער זאל אים ארויסשלעפן, דאס האט ער געמיינט, ווייל סתם אזוי שלעפט מען נישט פון גיהנום, וואס איז נישט דא קיין שכר ועונש? יעצט לאמיר זאגן דו ביסט געפארן, האסט דיך ענדזשויט דארט, יעדער האט דיך באוואונדערט, זכית, זכית, פשית, פרית, די אלע משוגענע ווערטער. אקעי פיין. ביסט געפארן, האסט זוכה געווען, פשי, האסט געכאפט דעם טאטער. יעצט וואס איז מיט די קינדער וואס דו האסט איבערגעלאזט דא? וואס איז מיט זיי? דיין ווייב דארף גיין אין שול הערן שופר. הגם איך וועל זאגן נאך נאך א דרשה נאכדעם, און כ'רעד יעצט אויך דערפון, א פרוי וואס האט אין די טשיילד בערינג יערס און זי האט קינדער מגדל צו זיין ביז זענען נישט אן דעיר אאון, מינימום כ'ווייס א יונגל ביז אַכצן, נישט קיין דרײַצן, פארגעט די נאנסענס דרייצן, און א מיידל. אויכעט ביז אַכצן נײַנצן, ביז דעמאלטס טארסטו נישט גיין הערן שופר, פונקט ווי דו טארסט נישט גיין הערן שיר עגבים, שירים פון גוים, טארסטו נישט גיין הערן דעם שופר. ס'איז נאך ארגער, ווייל דערווייל זיצט דיין קינד און איינער רעיפט זי אינדערהיים, דער אייגענער זיידע. ס'האבן מיר געהאט עטליכע פעל, זענען געגאנגען דאווענען, די זיידעס גייען פריערדיגע מניינים, ווייל זיי דאווענען דאך נישט עניוועי, און זענען אהיימגעקומען און זיי האבן געטאטשט די אייניקלעך, זיי האבן גערעיפט די אייגענע אייניקלעך, צוועלף יעריגע מיידלעך. סאו וואס האסטו געטון מיט דיינע קינדער? האסטו זיי איבערגעלאזט אויף וועמענס ווילן? אויף ר' נחמן'ס ווילן? וואס ר' נחמן וועט קומען פון הימל אים צו ראטעווען? ער האט נישט געראטעוועט לעזער בערלאנד מיט זיינע חסידים וואס ער האט זיי בועל געווען. הערטס אויף מיט די מעשות רבותי, לעבטס אין ריאליטי. יעצט פאר צוויי יאר בין איך געגאנגען דאווענען צו לעזער ערנסטער, כ'האב געבעטן רשות, ער האט מיר געזאגט יא, נאכדעם געקומען זיין זון דער וואס איז אן איידעם ביי ר' מאטעלע'ס זון אין בני ברק, און ער איז צוגעקומען ביינאכט. פון ראש השנה און ער האט געזאגט איך זאל מער נישט קומען דאווענען ס'הייסט ער האט געהאט א פראבלעם מיט מיר ער כאפט נישט אז די האגערס זענען די גרעסטע חזירים וואס ס'איז דא באט עניוועי שנה האב איך נישט געהאט ווי צו דאווענען ווייל ברסלב איז צוגעשפארט ווייל זיי פארן דאך אלע צום רעבן צו ר' נחמן עניוועי יום כיפור האב איך דארט געדאווענט איז געווען א איד וואס איז א משגיח ביי די עדה חרדית האט א רויטע לאנגע רויטע בארד איז א משגיח ביי די עדה ביי די אייער ער וואוינט דארט אין צפת קיצור ער האט מיך מורא'דיג מקרב געווען ער האט געזאגט דו קענסט קויפן אן עליה דא.

זיי ווייסן וואס איך וויל, זיי ווייסן איך וויל אז ר' נחמן זאל האבן א קלין הויז אזוי ווי יעדעס חסידות, מ'זאל נישט פארקויפן קיין באלאוני דער רבי מיט די מעשות, ווייל לייזער האט דאס פארקויפט און קוק וויאזוי ער זעהט אויס, האט אראפגעברענגט ברסלב עד דיוטא התחתונה. און יעצט וויל איך רעדן אביסל צו די פרויען. דו ווייסט? דו האסט נישט קיין שום רעכט צו הערן שופר אויב דו האסט קינדער אין שטוב צו וואטשן. ס'האמיר יעדעס יאר כאטש איין פראבלעם, א זיידע וואס האט זיך אריינגערוקט אדער צו די טאכטער אדער צום זון און ער האט געוואלט דארטן זיין עסן ראש השנה, מען האט דאך אים גערופן א גרויסער גאסט דער זיידע, דער זיידע ימח שמו וזכרו, און זיי האבן גערעיפט זייערע אייגענע אייניקלעך, ווייל ביז יעצט האבן זיי געהאט, זיי געווען אונטער די אינפלוענס אז מען וועט נישט גלייבן און אהער און אהין. רבותי איך וויל דיר עפעס זאגן, זאג דיין טאטן אדער דיין שווער ער זאל גיין אין דר'ערד און זאל זיך זוכן וואו צו קויפן פעסט פוד אפגעקאכט, און זאל עס אהיים טראגן, און זאל קיינעם נישט מטריח זיין צו קאכן ראש השנה, און ער זאל זיצן אינדערהיים, ממילא וועט ער נישט עובר זיין אויף איסור יחוד, היינט איז איסור יחוד מיט אן אייניקל אויך, ווייל די פאקט האט באוויזן אז זענען דרערד ליגערס. שולחן ערוך שטייט לא נחשדו ישראל על משכב זכור אין סימן כג, זאגט דארטן אלע נושאי כלים היינט איז אנדערש, סאו זעסטו דאך אז ס'טשענדשט זיך, די זמן טשענדשט זיך. הערטס אויס רבותי! ביסט א אידישע טאכטער, דו האסט קינדער אין שטוב צו וואטשן, פארגעט עבאוט שופר, נישט דו ביסט פטור, עס איז א איסור גמור זאלסט גיין הערן שופר, ווייל אויף וועם האסטו איבער געלאזט די קינדער? אויף גאטס וועלט? אויף א מיידעלע פון אכט און פון ניין יאר האסטו איבער געלאזט גרויסע קינדער, ס'איז דא יעצט א גאנצע קליפ ווי א מאמע האט איבער געלאזט א קינד זאל זיך שפילן, און א גוי געקומען און געוואלט צוגנב'ן דאס קינד, אין ברוקלין, ס'איז א אידיש קינד, א מזל ס'איז דארט געווען א עלטערערע שוועסטער אויך. אויך געווען מסתם אכט אדער ניין, דאס קינד איז געווען פינף אדער זעקס, יעצט דער גוי איז שטערקער פון די אלע, נאר אזוי וואלט זי זיך גענומען שרייען, און דאס האט ער נישט געוואלט, איז ער אוועק געגאנגען, נאר כ'האב עס געזען, די פאליס האבן עס געוואטשט, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל, און זיי זאגן אז מ'קען אים גארנישט טון אויך נישט, ווייל למעשה איז ער נישט געקומען אפילו נאנט צום קינד. זיך נאר געשטעלט בערך צען פופצן פיס אוועק, און ער האט געוואלט אנהייבן צו רעדן מיט איר, און האט נאך נישט גערעדט איז געקומען די עלטערערע שוועסטער, וויל איך אייך פרעגן אויף אזא מיידל לאזט מען איבער א דריי יעריג און א פיר יעריג און א פינף יעריג קינד, איר זענט משוגע? ס'גייט ענק גוט, גאט האט ענק געגעבן צופיל קינדער, וואס? יו וואנט טו געט ריד אוו א פיו אוו דעם? ס'איז א שעם וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי הערן שופר, דו טארסט נישט הערן שופר, דו טארסט נישט ארויס לאזן די קינדער פון אונטער דיין דזשוריסדיקשן און פון אונטער דיין סייט. און שופר וועט הערן דיין מאן. דעטס אלל. חס ושלום צו גיין הערן שופר. שופר איז א מצות עשה שהזמן גרמא. און דו ביסט פטור דערפון. קומט דער בעל דבר און רעדט אריין אז וויבאלד די הויעכע זאכן, ס'וועט געשען הויעכע זאכן א גוט געבענטשט יאר. העי, ס'וועט אזוי אויך זיין א גוט געבענטשט יאר. אין זכות וואס דו וואטשסט דיינע קינדער עסטו האבן דאס בעסטע געבענטשטע יאר. און נישט נאר דו נאר די קינדער וועלן אויך האבן דאס בעסטע געבענטשטע לעבן. און די. קיעה שברים תרועה תקיעה, דאס זאגן שוין די ספרים מען רייבט אויף פסח, אינטערעסאנט אז מען רייבט אויף פסח זאגן די ספרים אז דאס איז אויכעט אזוי הויעך ווי תקיעה שברים תרועה תקיעה און דארטן דינגסטו א גוי'טע זאל עס מאכן פאר אכט דאלער א שעה און וואס ביסטו אזוי משוגע יעצט צו לויפן הערן דעם שופר ווייל מען האט דיר אזוי איינגערעדט ווייסט ווער? דער בעל דבר לאז דיך נישט פון בעל דבר און געט אים אוט אוו יור האוז קינדער מוזן זיין פראטעקטעד שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן וועגן דעם ענין וואס איך פארפיר וועגן ברסלב. און איך זאג אז ר' יואל ראטה טוט אן עוולה אז ער זאגט דאס אז מ'מוז גיין, מ'מוז גיין פון די בחורים, זאגט ער, האב איך באקומען יעצט איינעם א ידיעה, איך ווייס נישט צו ר' יואל ראטה האט אים געשיקט צו מיר, צו ער איז געקומען פון זיך אליינס, האט ער געזאגט זאלסט וויסן אז שטילערהייט זאגט ר' יואל ראטה די זעלבע זאך ווי דו, ער זאגט. ווען מען פארט צום רעבן ווען ער לעבט וואלט מען זיך געמאכט א ערנסטע הכנה ווייל די רבי וואלט דאך געוויסט אלעס וואס גייט פאר, זאגט ער און כל שכן נאך ווען די רבי איז שוין אויפן עולם האמת האט ער געזאגט בפירוש אז ער זאגט דער וואס איז נישט מקושר א גאנץ יאר צום רעבן און צו זיינע ספרים דער האט נישט יעצט וואס צו פארן איז א וועיסט אוו טיים און א וועיסט אוו מאני, כ'האב אזא הנאה טאמער ער זאגט דאס, ס'איז אנבעליוועבל. יא, דער עולם ווערט נארמאל אפילו אין ברסלב אויך. די דאס איז ממש א שאד פאר די שפעזן, אזוי לערנט ער מיטן עולם? מען מוז זיין מקושר די גאנצע צייט, ס'איז נישט דאס פארן אויף אומאן וואס דער רבי האט געוואלט, ס'איז דאס זיצן א גאנץ יאר און זיך ווייקן די ספרים, אך דאס איז שוין עפעס אנדערש, דעמאלטס פארשטיי איך שוין די זאך. און אזוי זאגט ער פארן עולם זיינעם, ס'איז נישט א ספארט, מען פארט אויף אומאן. ס'ליגט מער ווי דאס אונטער דעם. מען דארף זיך אין דעם ערנסט אריינטראכטן, און מען דארף, ווי מען זאגט, זיך ערנסט צוגרייטן. איז קודם האב איך הנאה אז ער איז זייער א נארמאלער מענטש, אזוי ווי דער מוהרא"ש איז געווען, רבי אליעזר שלמה איז געווען זייער א נארמאלער מענטש, ער האט געוואוסט ווי איין און ווי אויס. און נאכדעם, ער האט אליין פארציילט אז מ'איז אים געקומען זאגן ראש השנה ביינאכט אז בחורים זענען געגאנגען זינדיגן האט ער געוויינט ביז ס'איז ארויס בלוט פון זיין נאז, כ'מיין דאס איז נישט קיין חכמה. מען זאגט דער עולם ווען ער פאסט דאך נישט גנב'עט וואלט נישט, פאסט נישט און גנב'ע נישט, ס'זאל נישט ארויסגיין בלוט פון די נאז, און ברענג נישט אהין קיין קינדער און בחורים. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, ווער ס'זאגט אז בחורים זאלן דארט פארן דער איז א רשע און א רוצח. און למעשה זעה איך אז ער איז שוין נישט אזוי אינגאנצן הייס פאר די זאך, ער לאזט זיך שוין הערן, דאס איז זייער גוט. נאכדעם האט מיר איינער געזאגט אז אין איינע פון זיינע דרשות האט ער געזאגט אז ווער ס'פארט אויף אומאן און זיין ווייב איז נישט מסכים איז א רוצח, פונקט אזוי ווי איך זאג אויפן סעלפאן, ברענגסט אריין א סעלפאן אינדערהיים,

איך מיך אויך אויסטון און כ'וועל מיך לייגן אונטערן טיש כ'וועל עסן קוקעריץ און ס'איז געווארן לעבעדיג צווישן זיי נאכדעם נאך אפאר טעג עסן קוקעריץ נאקעטערהייט אונטערן טיש זאגט איינער פארן צווייטן אונז זעמער טאקע טשיקענס אבער אונז מעג מיר זיך דאך אנטון עפעס א קלייד מעג מיר זיך דאך אנטון מ'מוז דאך נישט זיין ממש טאטעלי נעקעד שוין זאגט ער אקעי לאמיר אנטון א קלייד. קיצור, טוען זיי זיך אן א קלייד. נאכדעם זאגט ער, נאך אפאר וואכן, איצט מוז מען דאך נישט עסן נאר קוקעריץ, איצט קען מען דאך עסן געהעריגע עסן. בקיצור, צוביסלעך האבן זיי זיך אנגעטון, און זיי האבן אנגעהויבן צו עסן געהעריגע עסן, ס'איז געווען א מחיה, נאו פראבלעם. און אזוי איז ער געזונט געווארן. די זעלבע דא אויך. זעמער טאקע ברסלב'ע חסידים. האבן מיר געהערט אסאך בעלאוני וואס מען האט אונז פארקויפט, אבער אונז מעג מען נאך זיין נארמאלע מענטשן, מען מעג וויסן אז קינדער טארן נישט אהין פארן, בחורים טארן נישט אהין פארן, און אפילו אינגעלייט טארן אויך נישט אהין פארן, און מען קען זיין מקושר צום רעבן מיט די צען קאפיטלעך תהלים איבערן יאר, לערנען זיינע ספרים, און דעם רעבנ'ס א זאך איז נישט העכער פון די תורה, און האבן התקשרות צדיקים קען מען האבן נאר אז מען פאלגט וואס זיי זאגן, און מען איז וואטשט דעם אות ברית קודש, מען קוקט נישט וואס מען טאר נישט, מען רעדט נישט וואס מען טאר נישט, און דעמאלטס קענסטו זיין א ברסלב'ער חסיד. דער אייבערשטער איז מלא כל הארץ כבודו, וואס דו טוסט איז דער אייבערשטער צופרידן און ער ווייסט אז דו טוסט. און די זעלבע איז עניני קדושה אויך די זעלבע, מ'מוז נישט זיין ביי רבי נחמן און שטיין אויף די נאז אויף די מצבה. ס'איז דא א מורא'דיגע תורה פונעם הייליגן חתם סופר, איינער וואס לערנט תורה לשמה איז כל העולם כולו כדאי הוא לו, ס'איז ווערד געווען פארן אייבערשטן צו באשאפן די גאנצע וועלט פאר דעם מענטש אליין. אז אין אפריקע איז דא אזויפיל מיליאנען אראבער, דעם אייבערשטן האט זיך דאס געלוינט ווייל ס'איז דא א איד וואס ער לערנט תורה לשמה. חתם סופר זאגט אביסל א טיפערן געדאנק, ער זאגט אזוי, ווען איינער לערנט תורה לשמה, די גמרא זאגט ווען איינער איז עוסק בעולה איז כאילו הוא הקריב עולה, ווען ער איז עוסק בחטאת כאילו הקריב חטאת, וועגן דעם ס'קומט יעצט פאר די הייליגע טעג, ערב יום כיפור ליינט מען די קרבנות, קיצור ס'איז כאילו. פרעגט דער חתם סופר א מורא'דיגע קשיא, ס'איז נישט דא קיין בית המקדש, ס'איז שחוטי חוץ, ס'איז דאך די גרעסטע עבירה וואס איז דא, שחוטי חוץ. זאגט ער ניין ניין ניין ניין, ס'איז נישט קיין שחוטי חוץ, ווייל די תורה איז אזוי הייליג אז ס'איז עס אזוי מעלה אין אזאלעכע עולמות אזוי ווי כאילו ס'איז דא יעצט א בית המקדש און כאילו אהרן הכהן שטייט צי אנדערע כהנים און זענען מקריב די קרבנות און ס'איז עולה לריח ניחוח פארן אייבערשטן כאילו ווען ס'איז געווען די צייט פון בית המקדש פארן חורבן. דאס הייסט כל העולם כולו כדאי הוא לו, מיט די תורה איז, ס'האט זיך געלוינט דעם אייבערשטן אלעס, פארוואס אונז זעהן מיר ס'איז דא א חורבן, דער אייבערשטער האט נישט קיין הויז, א נעכטיגן טאג ער האט יא א הויז, יעדער בית מדרש איז דעם אייבערשטנ'ס הויז, ס'איז נאך אפילו אויף א העכערע מדריגה אויכעט, און דאס איז וואס דער הייליגער חתם סופר זאגט, ווען איינער איז עוסק בתורה לשמה כל העולם כולו כדאי הוא לו, ער קען זיצן אין ארץ ישראל, ער קען זיצן אין חוץ לארץ, אין חוץ לארץ איז די זעלבע קדושה ווי אין ארץ ישראל, ער איז מחיוב בתרומות און מעשר אין חוץ לארץ, וויאזוי טוט ער די מצוה? קען דאך נישט אין חוץ לארץ מאכן תרומות און מעשר, מיט דעם וואס ער לערנט הלכות תרומות און הלכות מעשר, סא די גאנצע וועלט איז היה הווה ויהיה, עס איז פארן חורבן, נאכן חורבן, עס איז די זעלבע צייט די גאנצע צייט נאכאמאל און נאכאמאל, און די זעלבע אויך מיט די צדיקים מיט זייערע וועגן.

אינטערעסאנט אין שווייץ אין די בערג קען עס אנקומען זייער גוט, הוהוהוה, דארט קומט מען עס אן גוט, דארט קומט מען עס אן אפילו נאקעט און בארפעס, חזירים מנוולים. דאס איז וואס איך וויל זאגן פאר די חברה, איר זאלט וויסן איין זאך, הערט מיך אויס קלאר, אויסשוועמען געלט באדערט מיך נישט אז מען שוועמט אויס, ענדזשוי יור לייף, ענדזשוי יור מאני, ס'געווען אמאל א טאטע וואס איז געווען א מולטי מיליאנער, ער איז געגאנגען מיטן זון קויפן פיש אויף שבת, האב איך געזען ווי ער שרייט, דער טאטע האט זיך געקויפט. א שיין שטיקל סעמען לכבוד שבת, שרייט דער זון, טאטע פרעס נישט אויף מיין געלט, דאס איז דאך מיין געלט, ווען דו פייגערסט אפ איז דאך אלעס מיינס, סאו וואס קויפסטו דער סעמען, קויף א ביליג שטיקל קארפ פיש. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? סאו דאס אז מען שוועמט אויס געלט דאס באדערט מיך נישט, זאל מען פארן, קומען, נאר איין זאך, ובדרך לא היה האט ר' נחמן געזאגט, ער האט געהאט א חסיד, וואס יענער איז נישט געווען א גרויסער תלמיד חכם, ער איז אלץ געזעסן אינדערהיים, ער האט געהאט א ברודער וואס איז געווען אין לייפציג א גרויסער סוחר, און רבי נחמן האט מקרב געווען דעם ברודער וואס איז געזעסן אינדערהיים, וואס איז נישט געווען אזא גרויסער תלמיד חכם, כאטשיג דער לייפציגער איז געווען א גרויסער תלמיד חכם אויך, האט מען אים געפרעגט רבי וואס איז יושר, זאגט ער, ובדרך לא היה, דאס איז א ענין פון קדושה, איז במילא. דעיס אז מען פארט מען שוועמט געלט איי דעט איי דאנט ריעלי קעיר אבער דעיס אז מען פארט און מען לאזט איבער די ווייבער פלאס סאיז נאך א יום טוב פלאס ווייל מען רעדט ענק איין אז סאיז דא עפעס א שמועה פון ר' נחמן דעיס טוט מיר מוראדיג וויי ווען ר' נחמן וואלט געלעבט אין אונזער דור וואלט איך אים אליינס קאנפראנטעט אזוי ווי כהאב קאנפראנטעט דא אלע רבנים כהאב יעדן קאנפראנטעט און געזאגט דו ווייסט נישט וואסנס דארט גייט פאר און אלע ציען זיך צוביסלעך צוריק זיי האבן געזאגט זיי האבן נישט געוויסט. חוץ די לייטס צום הייבן אויף וואנט די ווייסט האסט אליין געזעהן האסט געזעהן כמחל בשפרת די אלע באלוני אבער נישט וויכטיג די באדעם ליין איז אז ובדרך לא היה און ס'איז א מוראדיגע ענין פון קדושה צו זיצן מיטן ווייב בפרט נאך די הייליגע טעג. קאפל מארגענשטערן ער גייט דאך שוין נישט מיט קיין זונות ער איז א גוטער איד א בעל מקובל מיט אלע מעלות. איז עט די ענד אוו די דעי פארט ער אויכעט שוין נאר ערב ראש השנה און קומט שוין צוריק אויף ראש השנה, ס'איז דאך דא א ווייב מיט קינדער, ס'איז דא, מ'דארף ווי מ'זאגט אינזין האבן יענעם אויכעט, נישט נאר זיך. ס'איז געווען א גוטער געדאנק, מ'האט עס גוט באארבעט, מ'האט געצאלט טיקעטס, מ'האט געטוהן וואס מ'האט געקענט, אה, איטס קולינג דאון. און דאס וואס זיי זאגן אז זיי האבן עקסטערע פלעצער און זיי געבן אובאכט אויף די קינדער, דאס איז שקר, מ'קען נישט אובאכט געבן, ס'איז דא ביינאכט, ס'איז דא מ'קומט, ס'איז דא מ'גייט, ס'איז נישט קיין ישיבה וואס מ'קען עס צושפארן, נאר וואס?

האט ער מיר געזאגט אז ס'איז געווען דארטן די זונות פלעגן קומען פון אינדרויסן ווייסטו מ'האט עס אריינגעלאזט דער שומר האט עס אריינגעלאזט און מ'האט באצאלט פאר דעם גרויס געלט די פריזנערס מוזן דאך האבן עפעס ווי מ'זאגט סעקס אויך קיצור האט מיר ר' מעכל געזאגט איך בין געווען דעמאלטס א יונגער מענטש און כ'האב נישט געוויסט אז ס'וועט נאכאמאל אויפשיינען די זון כ'האב נישט געוויסט כ'וועל נאכאמאל קומען אויף ארץ ישראל כ'וועל נאך זיין א ראש ישיבה מיט די אלע זאכן. ער געווען א ראש ישיבה אין ברסלב א שטיק צייט, למעשה האט ער מיר פארציילט וואס א מסירת נפש ער געהאט פאר אידישקייט ער זאל קיין מענטש אנטאטשן א נכריה, שפעטער ווען ער איז געווארן דא דער גאנצער פירער אין ברסלב האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן ר' מעכל די אינגעלייט זענען נישט אזוי ווי איר, די אינגעלייט פארשטייסטו מיך זיי זינדיגן טאג און נאכט, האב איך געזאגט לאמיר מאכן א תקנה אז מען זאל יא קומען נאר מיט די פרויען, האט ער געזאגט ניין וואס זאל זיין תערובות תערובות, זאג איך ר' מעכל תערובות וועט איר נישט אפשטעלן? אז איר וועט נישט לאזן קומען מיט די אייגענע פרוי, העט מען האבן דא א צייטווייליגע פרוי. ער האט עס נישט געגלייבט, ער געווען אזוי אויסגעארבעט, ער האט אזוי געהארוועט אויף די עניינים, אז ער האט עס נישט געגלייבט. שפעטער שפעטער, פינף יאר שפעטער, האט ער מיר געזאגט, הרב נחום, דו ביסט גערעכט געווען. און דעמאלטס האט מען אנגעהויבן צו לאזן פרויען זאלן קומען אויכעט, כ'מיין אז היינט קומען שוין פרויען אויכעט, אבער וואסערע מין זאך איז דאס, ווי מענגעלע האט אפגעטיילט, די גייען רעכטס און די לינקס.

זאג איך ענק אויך צו ער וועט קיינמאל נישט אנקומען אין אין גיהנום מ'וועט אים נישט דארפן ארויסשלעפן ס'וועט אים זיין גרינגער. וואס דארף מען פארן אויף אומאן און זיך פארזינדיגן און נאכדעם זאל רבי נחמן דארפן ארויסשלעפן בעסער מען זאל דאס נישט ברויכן אנקומען ס'האט אמאל איינער געטייטשט זייער א שיין ווארט זאגט ער אזוי אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והוא דער צדיק ער איז מתפלל פאר אונז לחלותינו איז א לשון תפילה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, און די צדיקים זענען אלץ מתפלל פאר אונז, אבער מען בעט דאך הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, זיי אונז מציל פון זיי אויך, אונז וויל מיר אליין זיין וואויל און זיך מציל זיין פון די אלע זאכן. דא א מעשה פון איינע פון די צ גרויסע צדיקים, מען דערציילט עס אויף אסאך, אז איז געקומען אליהו הנביא מיט אים געוואלט לערנען סודות התורה, האט ער אים ארויס געווארפן, ער האט געזאגט יגיעת התורה איך וויל מיך אליין פלאגן, איך ברויך נישט זאלסט מיר דערציילן די אלע סודות, איך וועל מיך פלאגן, איך וועל זוכה זיין און איך וועל צוקומען דערצו. רבותי אונז וועלן מיר זיך אליינס אויספלאגן און אונז וועלן מיר אליין תשובה טוהן און מען מוז נישט פארן אויף אומאן מיט זיין מקושר אין הייליגן ר' נחמנ'ס ספרים דאס מאך איך נישט אוועק און דער סוף וועט זיין מען מוז זיך אליינס אויס קונה זיין עולם הבא איך האב געהאט א זיידן א גרויסן עושר ער געהייסן רבי איד לעבער ראזענבערג ער געווען א גרויסער געלט געבער פאר ר' ישראל'טשען פאר אלע צדיקים פלעגט ארום פארן יעדע פאר חדשים און צאמגענומען געלט פאר אלע רעבעס און פלעגט פארטיילן קוויטלעך ס'איז געווען גוט. קיצור, בעלזער רב האט זיך משדך געווען מיט רב ישראל'טשען דאס איז געווען דער שידוך פון סערעט, האט זיך אויסגעלאזט מיט א גט נאכדעם, אבער ס'איז נישט קיין חילוק. האט ער אים געפרעגט, זאג מיר, בעלזער רב פרעגט רב ישראל'טשען, ווער האט אייך געגעבן דאס געלט אויף חתונה צו מאכן? האט ער געזאגט אז איך האב א רייכן חסיד רבי לייבער. פרעגט ער צוריק דעם בעלזער רב און ווער האט אייך געגעבן געלט? זאגט ער דער און דער חסיד. פרעגט ער וואס האט איר אים געדארפט צוזאגן פאר דעם? זאגט ער עולם הבא. פרעגט ער צוריק, דער בעלזער רב פרעגט צוריק רב ישראל'טשען, וואס האט איר אים געדארפט צוזאגן פאר רבי לעבער? זאגט ער, גארנישט, ער וועט אזויפיל מורמלען אין דעם תהלים ביז ער וועט זיך אליינס קונה זיין עולם הבא. דאס איז געווען מיין טאטע זכרונו לברכה אויך, ער האט געמורמלט אין דעם תהלים דריי פיר מאל א טאג, און געגאנגען נאך געלט, מטהר געווען די שטאט, אלע אומגליקן ארויסגעווארפן פון די שטאט. עניוועי, אונז האמיר שם אליין זיך אויסמורמלען אין דעם תהלים און אין ליקוטי מוהר"ן, און וואס דארט שטייט אין מוהר"ן האלטן מיר צו שם, און די איבריגע זאכן וואס מ'האט צוגעלייגט, די זאכן דאזענט ריעלי איז נישט תופס מקום ביי אונז. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, ס'איז געשעהן לעצטע וואך. זייער א מיסע עקסידענט, אפאר בחורים האבן געדרייווט א קאר, פונקטליך וויאזוי ס'איז געווען און וואס ס'איז געווען דאס איז נישט. איך בין נישט קיין נוז ריפארטער, צו ס'איז דא לייסענס צו נישט ווייס איך נישט, צו ס'איז דא אינשורענס, כ'ווייס דאס אויך נישט, כ'הער זאגן אז יענער האט געגעבן א קאר מ'זאל עס צוריק טראגן אין עירפארט, און מ'איז נאר געפארן אזוי צום עירפארט ארום טבריה, כ'וויל ענק זאגן רבותי כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט אז א בחור וויל דרייוון זאל ער גיין מאכן לייסענס, ווען איך בין געווען א בחור האב איך אלע מיינע חברים געזאגט. מאך לייסענס זאגן זיי דער רבי דער רבי זאג איך דער רבי ווען דו'סט מאכן אן עקסידענט וועסט הרג'ענען א מענטש וועט דער רבי נישט שטיין דא און איך בעט ענק פאלגטס וואס איך זאג די מענטשן האבן געפאלגט ס'האבן געהאט אלע נישט איך איך האב נישט געהאט קיין לייסענס אבער יעדער האט געהאט לייסענס יעדער מ'האט נישט געקענט אפילו נאכקוקן די מאטאר וויהיקל ווייל ס'איז געווען געקינצלט מיט אנדערע נעמען מיט אנדערע ס'איז געווען אזוי געמאכט פארשטייסט האב איך געטענה'ט וואס האסטו מיטן רעבן מיט די קאר ארויס אויפן גאס ארויס דרייוון אן א לייסענס א רציחה איך ווייס נישט צו דא איז דא יא די לייסענס צו נישט, די פרוי זי שטייט ממש אויפן טויטן בעט חלילה, טאמער העט עפעס זיין דא, רבותי איטס גאנע בי די ענד אוו די ווארלד פאר דעם בחור, און וועגן דעם זאג איך ענק יעדעס מאל, קינדערלעך טוטס נישט משוגענע זאכן, ווילסט דרייוון, דרייוו, ווי, פאר, מאך, פאר אראפ א קליפף, פאר אריין אין א וואנט, האב לייסענס, האב אינשורענס, דעטס אלל איים עסקינג יו, און טריי צו פארן ווי א נארמאלע מענטש און נישט העט מען נישט אננעמען די אינשורענס אויך נישט, פליז ווערטס נארמאלע מענטשן. כ'הער אז די פרוי וועם מ'איז אריינגעפארן אין איר שטייט זייער שמאל, און טאמער ס'עט נישט זיין אלעס דא הונדערט פראצענט ליגעל, איך מיין דא אין לאנד, איך מיין יענער איז א אויסלענדער, דא האט מען אים אהער נע יאון דעי דאונט פלעי געימס, מען דארף מתפלל זיין אז די פרוי זאל האבן א רפואה שלימה, קודם זי איז א מאמע פון אפאר קינדער, צווייטענס טאמער געשעהט איר עפעס איז דער בחור פינישט פאר לייף, דאס דארף מען וויסן, פליז הערט שוין אויף, זייט שוין נארמאל, ווילסט דרייוון כאפ א דרייוו, אבער. דו איט די רייט וועי. די זעלבע זאך זאג איך, ווילסט כאפן א שיקסע כאפ געזונטערהייט, דערשטיק דיך מיט איר, פאל אריין אין איר לאך און קריך קיינמאל נישט ארויס, אבער טוה נישט מיט קיין קינדער, נישט מיט קיין קינדער רבותי, קינדער זענען נישט דיינע דאליס מיט דיינע טויס, דאס הייסט בוחר הרע במיעוטו, און מילא אז איינער זאגט נחום ראזענבערג האט געזאגט, יא איך זאג עס, איך האב נישט קיין פראבלעם עס צו זאגן, אבער איך זאג דיר אויכעט טוה עס נישט, ביקאוז יו העוו טו קאנטראל יורסעלף, אבער אז דו קענסט.

וואס זיי זוכן און קוקן ארויס אז זאלן זיי, ווי מ'זאגט זעהן פון זיי אסאך אידיש נחת. איך בין דא יעצט אין שפיטאל ביי איינע פון די מענטשן וואס האבן געמאכט דעם עקסידענט, העפענס טו בי א פעמילי אוו מיין, איז למעשה ס'איז א צוגעקומענע פעמילי, למעשה זאגט מיר דא א בחור, איך קען אים נישט, איך האב דעם מענטש קיינמאל נישט געזעהן, זאגט ער מיר הרב נחום איך וויל דיר זאגן דו ביסט אזוי גערעכט, איך בין געווען א אינעסענט אינעסענט בחור'ל, און איך בין געגאנגען אין א פארשאלטענע. ראטענע פארקאקטע מקווה ווייל מיין טאטע האט געמיינט אז דאס איז א מצות עשה דאורייתא און מ'האט מיך גערעיפט אזוי אז נאך היינט עד היינו פיל איך נאך דעם עד היינו. ס'איז אנבעליוועבל. דאס איז א פרעמדער בחור צו מיר, דער איז נישט קיין בחור וואס איך קען אים, איך קען אים נישט, כ'האב נישט געוואלט אפילו עקסטשעינדזשען ווער ער איז ווייל איך בין נישט אין די ביזנעס, דער ביסטו און אהער מיט אהין, ס'איז ממש א גרויל און אן עקל, איך זאג אייך נאכאמאל ווען דער אייבערשטער זאל מיך מאכן פרעזידענט פון יונייטעד סטעיט. געזעץ. טראמפ איז דאך אזוי משוגע ווי איך, און אפשר נאך מער אויך. איז אז ער האט געקענט ווערן, קען איך דאך אויך ווערן. און דער אייבישטער זאל מיר געבן דעם כבוד און דעם אנער איך זאל קענען ווערן פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס. די ערשטע זאך וואס איך טו, איך נעם דעם גרויסן שיף פאר דרײַצן ביליאן דאלער, איך שיק אים דא ביי די פארט אין ניו דזשערסי, און איך שיק ארויס יעדן פליגער און יעדע באמבע מען זאל באמבעדירן די מענער מקווה'ס. דאס איז א סין און א דיסגרעיס אז מען האט עס אינווענטעד. און דאס האט אונז נאך אויסגעפעלט אז דער בעל שם זאל עס נאך מבסס זיין, צו זאגן זכרים דארף מען אויך האבן א מקווה און מען מוז גיין יעדן טאג, קיצור די שפעטעריגע רעבעס האבן געזאגט אז דער בעל שם האט געזאגט אז דריי טבילות איז א מצוה, די פערדע איז שוין זנות, איך זאג ס'הייבט זיך נישט אן, ווען דו האסט דיך נאר אויסגעטוהן איז עס שוין איין שטיק זנות. קוק וויאזוי מען גייט אין די מקוואות, קוק וויאזוי מען שאוערט זיך, עס קומט יעצט פאר ראש השנה, דיס גארבידזש העז טו סטאפ, רבותי ווען וועל איך ענק שוין אויפקלערן אז אייערע קינדער זאלן נישט גיין אין קיין מקוואות און איר זאלט אויך נישט גיין, ס'האט מיך ממש ממש בארירט די גאנצע זאך, א א פרעמדער מענטש איך קען אים נישט, א יונג בחור'ל, זאגט ער הרב נחום איר זענט גערעכט, מען האט מיך מאלעסטעט אין א מקווה און סינס דען בין איך אינגאנצן. א וועדזשטעבל, און עס קומט יעצט ימים טובים, מען מוז זיך דאך ווייקן אין מקווה, מען מוז כאפן פיש אזוי פאר סליחות און נאך סליחות, און צווישן סליחות און דאווענען כאפן א מחילה, רבותי איטס אנבעליוועבל, דאונט לעט יור טשילדערן, נעם א גוטן שאוער אינדערהיים, תשעה קבין, א פינעף מינוט'דיגן שאוער, וואש דיך איבעראל גוט ארום, וועגן דעם איז דאך תשעה קבין, ווייל דאס איז געמאכט אז מען זאל זיך קענען גוט ארום וואשן איבעראל, און מוזט נעמען א גוטן זייף, זיך גוט אויסזייפן ס'זאל נישט זיין שכבת זרע, זאל נישט זיין אנשטעקונג. באדער און עסט מאכן זיכער האסט זויבערע אינטערוועש און דאס העט זיין דער גרעסטער תיקון פאר דיר און פאר די גאנץ כלל ישראל הערטס אויף מיט די מקווה'ס די מקווה'ס זאלן גיין אלטע אידן פון זיבעציג יאר זאלן זיך אריינשטופן איינער אינעם אנדערנ'ס תחת אויב זיי קענען נאך ווען נישט זאלן זיי מיטנעמען א קערעט א מייער און אריין שטופן יענץ, באט דאונט לעט יור טשילדערן ביקאם וויקטימס, רבותי איך בעט ענק, ס'טוט מיר אזוי וויי, איך דריי מיך שוין דא באלד דרײַ חדשים אין מאה שערים, אמאל פלעגט מען מיר נאכשרייען, אמאל האט מען געשריגן שייגעץ ארויס, היינט יעדער קומט צו און ער זאגט ר' נחום אוי זענט איר גערעכט, איך בין א פגוע, איך האב דא אליין געשיקט אפאר אירע פאר העלפ יעצט, איך האב זיי געשיקט, און זיי זאגן ס'העלפט זיי מורא'דיג, זיי מורא'דיג צופרידן, כ'האב דא איינעם וואס ער איז א חתן און ער ווייסט נישט צו ער דארף זאגן די כלה צו נישט, ס'איז א מ.

שיין עובר און מען ליידט א גאנץ לעבן פון דעם. עניוועי, איך מיש מיך נישט, עטס ווייסט דאך, איי סטעי קול. איך וויל דאך נישט אויסזען ווי נחמיה. איך טענה אז נחמיה וועבערמאן האט קיינמאל נישט געטאטשט קיין מיידל, ער איז א אפגעהיטענער מענטש, א צדיק געווען, ער האט געהאלפן אלע שוואכע מיידלעך, ער איז א מורא'דיגער מענטש געווען. פארוואס זיצט ער אין דזשעיל? עטס ווייסט פארוואס? ווייל דאס מיידל האט געזאגט אזוי. אבער ס'איז נישט אמת, איך און דו ווייסן ס'איז נישט אמת. דארף מען אבער זיין אויף אזא מין אופן אז א מיידל זאל נישט קענען אפילו זאגן. ווייל איינמאל אז דאס מיידל קען שוין זאגן ביסטו אויף צרות דעמאלטס האסטו שוין עפעס געטון, איך האב דען ענק נישט געווארנט פארן זומער אז דאס גייט זיין? איך האב דאך ענק געבעטן, דינגטס נישט קיין קארס און פארטס נישט, קענטס יא פארן, איך בין אויך דא, איך בין נאר נישט דא אויף וועקעישן, אבער ס'דא פארן אוטובוסים ס'א נחת, פיינע באסעס זיי שאקלען זיך אזוי גוט, ס'דא פיקטשערס ווי איינער שאקלט זיך אויס אין באס רחמנא לצלן, אבער מ'פארט. מ'קומט, גייסט אריין אין א באס אזוי געשטופט אז אפילו ווען דו ווילסט זיין אפגעהיטן אין הלכות נידה קענסטו נישט, נישט קיין מציאות, ס'א באס עס גייען אריין פופציג מענטשן און עס פושן זיך הונדערט מענטשן, מען פארט און מען קומט, ס'טוט זיך, אבער וועיט א מינוט, איך וויל פארשטיין איין זאך, וואס טאטשט די קינדער? טאטש נישט קיין קינדער! יעצט איך זאג נאכאמאל, איך געב נישט קיין היתרים אז מען מעג זיך אריינשטופן, נאר יו העוו טו וואטש וואט יו דואינג, און מען זאל נישט קענען זאגן שלא יאמרו, סאטמאר רבי האט אמאל געזאגט זייער א שיינע תורה, ער האט געזאגט אז יצחק אבינו איז געווען אן ארעמער שלעפער א שנארער, ער האט איינמאל אנגעפלאנצט איז עס געוואקסן מאה שערים הונדערט מאל דער אבימלך איז געווען ער האט געאונט די גאנצע לאנד דאס וואס יצחק האט געהאט דארטן אין מאה שערים ער האט געאונט דאס גאנצע לאנד ער איז געווען דער קעניג עס איז געוואקסן אביסל פאר יצחק און זאגט מען, אה, ס'איז בעסער צו האבן דעם זבל די שמוץ פון די פרדותיו פון יצחק'ן ווי צו האבן די גאלד און די זילבער פון אבימלך. פרעגט דער רבי, וואו נעמען מענטשן אזא נארישקייט? און דו רעדסט דא פון א קעניג? ס'איז בעסער צו האבן יצחק'ס הונדערט עיקער? האט דער רבי געזאגט, רש"י פארענטפערט עס אויפן פלאץ. רש"י זאגט, שהיו אומרים, מ'האט געזאגט. זאגט דער רבי, אמת איז עס נישט געווען. יצחק איז געווען אן ארעמער שלעפער א שנארער. ער האט מצליח געווען, ס'איז אים אביסל געוואקסן. אבימלך איז געווען דער רייכער אבימלך. ס'איז א שהיו אומרים, מ'האט געזאגט. מ'האט געזאגט דאס מיינט נישט אז ס'איז אמת געווען, די זעלבע אויך ווען דו נעמסט קער פון עניטינג פון בחורים צו פון מיידלעך דארפסטו אזוי ארבעטן אז ס'זאל נישט זיין קיין שהיו אומרים זאל נישט זיין, ס'זאל נישט זיין דער וואס עס זאל קענען אפילו זאגן אויף די, ס'איז דא א בילד ווי איך שטיי דא ביי די כותל, לעבן די כותל, מ'האט געגעבן צו עסן, ס'דא עטליכענע בילדער, קאלט מיך איינער אפ, אוי האסט דיך געשטופט צווישן די פרויען, זאג איך אים קודם כל קוק גוט אויף די בילדער איז דארט נאר נאר מענער ווייל דער ספרדי, איך האב אים געזאגט ער זאל נישט געבן צו עסן נאר מילכיגס, נישט קיין פליישיגס. אויס, און איך האב אים אויך געבעטן ער זאל מיר טוהן א טובה, ער זאל אפטיילן, הגם ביי די ספרדים מענער און פרויען איז דאך איין זאך, טייל אפ, ס'וועט זיין א קידוש השם, כ'האב אים געזאגט ביי חתן כלה איז ווערט געברענגט נאך אין די ראשונים אז טאמער ס'איז תערובות זאגט מען נישט די שבע ברכות, ווייל ס'איז נישט קיין שמחה אין הימל, די גאנצע זאך איז אלע א הוללות, האט מען עס אפגעטיילט מיט שומרים, ס'איז געווען מורא'דיג שיין אויסגעשטעלט, דאס קענסטו זעהן אויפן בילד ווי איך שטיי, נאר מיט מענער, און אויך נישט געשטופט. האב איך שוין געזאגט אויפן שיעור פאריגע וואך, ס'איז געווען איינער וואס איז געגאנגען צום דברי יואל'ס ציון, און א בחור האט אים אנגעכאפט, א אינגערמאן האט אים אנגעכאפט דעם מענטש, און האט זיך אנגעהויבן צו שפילן מיט, זאגט ער, און איך הער דאך דיין האטליין, איך האב געזען ס'איז נישט קיין דזשאוק, בין איך אנטלאפן, כ'האב אפגעקאלט מיין טאטן, שיק נישט די אנדערע ברודער ווייל ס'איז צרות דא ביים ציון. מורא'דיגע זאך, דער איז שוין א אינגערמאן, ער האט נאר א קליין בערדל, ווי ס'איז דא א געשטופעכטס, קומט יעצט די ראש השנה יום כיפור סוכות ס'איז א געשטופעכטס, ס'איז ניס ניס ניס ניס. און דאס אלעס לאזן מיר אונז צו. סאו מען דארף וואטשן אז מען זאל נישט קענען זאגן, נישט אז ס'זאל זיין חלילה אמת אז דו האסט געטאטשט, מען דארף וואטשן ס'זאל נישט דא וואס צו זאגן, דא דא פיקטשערס מען זעהט ס'איז דא פלאץ צווישן איינעם און צווייטן, ס'איז א סוויט טעיבל און מען זעהט אלעס, ווי בעסער געדאכט קאלן אריין מענטשן, יוי,

דאס איז וואס אלע רבנים זענען היינט. יעצט קאלן זיי מיך אפ, עס דרייען זיך דא בחורים אין די גאס הונדערטער און זיי גייען נישט אין קיין ישיבה, די סיבה איז ווייל די טאטע האט נישט גענוג קשרים, אדער האט נישט גענוג געלט אריינצופיטן דעם בחור, מען דארף האבן כאטש צוויי דריי פיר פינעף זעקס זיבן טויזענט דאלער א חודש. די אזא רציחה וואס זיי טוען מיט אידישקייט, ס'איז דא די תקנות פון רב שיע בן גמלא, עס איז געמאכט אז יעדער בחור זאל האבן וואו צו לערנען. ס'איז נישט געמאכט אז דער ראש ישיבה זאל קענען גנב'נען אויף דעם געלט, און איך האב באמת הנאה, איך האב א מורא'דיגע הנאה ווייל קיינער רופט זיך נישט אן, איין משוגענער דארף שרייען יעדעס יאר נאכאמאל און נאכאמאל, איך פלעג פארן אויף אלבאני, איך האב פארציילט, איך האב אויסגעמוסר'ט די ישיבות, מ'האט זיי צוגענומען לאנטש פראגרעמס און זיי האלטן ווייטער אן, ווייל איך בין אליינס.

אבער זיי זאגן דער בחור האט נישט גענוג כשרונות, כ'האב געוואלט וויסן, האט נישט כשרונות פארוואס דעם גביר'ס יונגל וואס האט נאך ווייניגער כשרונות נעמט מען יא אן, און דעם גביר'ס קינד האט נישט קיין טראפ יראת שמים אויך נישט, און כ'פארשטיי נישט נאך א זאך, דא אין ארץ ישראל האט מען אויסגעשפילט די רבנים, דא דא אקעדעמיע און מען גייט נעמען קורסעס, און די קינדער ווערן נאכדעם זייער ווי מען זאגט אנטוויקלט אין א פרנסה.

אבל אתם ממאיסים את עם השם ימח שמם וזכרם היטלער מיט אלע ראש ישיבות. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם ס'איז דא אזא ארגענעזעישאן וואס הייסט יוניסעף, יוני דאס איז דע יו ען, האבן פאר אזאלעכע קינדער וואס האבן נישט קיין היימער, ס'איז אין די טוירד ווארלד קאנטריס, אינטערעסאנט אז יוקרעין הייסט אויכעט א טוירד ווארלד קאנטרי, יעצט איך לייג עס ארויף וועגן דעם ווייל כאמיר עס קאנטעמיסירן, כ'וויל איר זאלטס וויסן. דארט ווי עטס גייטס ארוםזינדיגן אין יוקרעין הייסט איינע פון די העכסטע רעיטס אוו עידס וואס דאס איז א סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיס סאיז נישט קיין דזשאוק רבותי דאס מיינט אזוי נארמאל למשל סדא די פראסטעטושען אין אמסטערדאם צו אין געוויסע שטעט אין דייטשלאנד איז מוז מען גיין צום דאקטער יעדע וואך דער דאקטער געט א זיגל וואס דאס איז אויפן פיס ארויפגעלייגט. און דאס קען מען נישט טשענדזשען דע נאמבער נאר די דאקטער נעמט עס אראפ און ער מאכט דעם נייעם דעיט ווען מ'האט דיך געטעסטעד און געווענטליך קומט עס נישט ארויס ביז אפאר טעג עניוועי סאו ס'איז אויכעט א ריסקי ביזנעס אבער ס'איז נישט אזוי ריסקי ווי אין יוקרעין אין יוקרעין איז דא דע הייעסט רעיט אוו סעקשועל דיזיעז עידס פון גאנץ יוראפ סאו ווען דו גייסט צו צו אזוינע זאלסטו געדענקען איין זאך, פארגעט אבאוט אז ס'איז דא יעצט א באשעפער מיט א תורה און דער אייבישטער וואטשט, און פארגעט אבאוט אז דו ביסט געקומען זאגן אז דו גייסט צו ר' נחמן און דו גייסט טון תשובה, אלל די הייליגע זאכן פארגעס, דו דארפסט געדענקען איין זאך, חמירא סכנתא מאיסורא, חס ושלום דו ווערסט סטאק מיט א זונה וואס זי האט עידס, איז קודם כל דיין לעבן איז פאריבער, און נאכדעם דו זיין עקספאוזט פאר דיין פעמילי, פאר כלל ישראל, עווריבאדי וויל קנאו אבאוט איט, וועסט נישט קענען מאכן קידוש און מ'עט טרינקען דיין שיריים, וועסט נישט קענען גיין צו רבי'נס טיש אויך נישט ווייל מ'וועט דיר געבן שיריים און דו'סט צוריק געבן דאס לעפל האסטו געהארגעט א האלבן שטאט, דאס איז נאר סארקעסטיקלי, אבער דו ביסט א פלעיד אוט מען, דו'סט מוזן זיצן אויף אסאך מיני אנטיביאטיקס איז דא אזא קאקטעיל פון אנטיביאטיקס און דו'סט שטופן נאך א יאר און נאך א יאר און נישט דאס.

טויזענטער און צעניגע טויזענטער מענטשן א יאר, און ווען דו ביסט פארדראגט ווייסטו שוין נישט וואס טוט זיך מיט דיר, איז וויל איך בעטן יעדער זאל וואטשן וואס זיי טוען, זאל נישט לאזן די מענער פארן, ביקאוז זיי האבן א היי ריסק צוריק צו קומען מיט עידס, HIV, און זיי האבן א ווערי היי ריסק צוריק צו קומען נאך דראגס, סאו פליז ליסען טו וואט איים סעינג, א גרויסן שכח. איך גיי דא אין מאה שערים גאולה געגענט, בקיצור ס'איז פיינע נייעס ווי מ'זאגט. עניוועי, הערטס אויס א מעשה, זעצט זיך איינער אראפ דא און איך בין אין א מילכיגן רעסטאראנט, איינער זעצט זיך אראפ לעבן מיר און ער רעדט, ער הייבט אן צו רעדן, ליטל דיד איי נאו אז ער איז גאר א גבאי אין א שול, אין א גרויסע שול, זאגט ער לאמיר דיר זאגן איין זאך, דו ווייסט נישט וואסערע ארבעט איר טוט, זאג איך אים פארוואס, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך בין א גבאי אין א שול, ווען א יונגעלע בעט קעיק אדער קוקיס, מ'געט ביי א קידוש, צו ביי יארצייט לייג איך עס אראפ אויפן טיש, איך וואלט עס נישט געגעבן דעם אינגל אין די האנט ווייל דאס קען ברענגען אזאלעכע צרות, זיין טאטע וועט קוקן, דער וועט קוקן, און עט די ענד אוו די דעי וועל איך זיין פיניש, פיניטאו, זאגט ער דו האסט נישט קיין השגה וואס דו האסט געמאכט, זאג איך אים ברוך השם, זאג איך אים, ביי די וועי דו ביסט גבאי אין א שול וויל איך דיר זאגן אז איך מוז בלייבן דא אויף די הייליגע טעג ווייל איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען, זאגט ער איך גלייב. נישט, זאג איך אים גלייב יא, גלייב יא אז איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען. איך האב געוואלט זאגן, איך בין געווען דא ביי בית דין, איך האב אנגעהויבן צו פארדרייען א קאפ, ס'איז דא א געשעפט וואס ס'הייסט הדר גאולה, ס'איז אין גאולה, איך וויל אייך זאגן וואס דא טוט זיך פרייטאג, אנבעליוועבל, יונגלעך, מיידלעך, בחורים, עלטערע, יונגערע, מען שטופט זיך, מען קען נישט אריין גיין, און דאס איז נאך די לאנגע פרייטאגס, די לאנגע פרייטאגס, שטעל דיר פאר ווען דא גייט זיין פרייטאג פירע נאכמיטאג, נישט זיבענע, וואס דא גייט זיין, רבותי, איך וויל ענק זאגן. ווען איר ווילט נישט אייער קינד זאל ווערן פארכאפט אין זנות, דארט איז דאס פלאץ צו ווערן פארכאפט אין זנות. איך בין געשטאנען אינדרויסן א האלבע שעה, כ'האב נישט געקענט אריינגיין, אבער עטס ווייסטס דאך, איך בין זייער א נייגעריגער מענטש, כ'האב געזען דארט קומען בחורים, מען שטופט זיך אריין און ארויס און ארויס און אריין, זיי האבן אפילו נישט געהאלטן ביים קויפן, און איך האב עס געזאגט פאר בית דין, אבער בית דין אינטערעסירט נישט, דער עיקר עס איז דארט א גוטן הכשר, מיינט צו זאגן מען געט געלט פאר א הכשר, צו ס'איז כשר צו נישט ווייס איך נישט, און למעשה דאס איז וואס דא גייט. פאר, ס'איז אויך זייער א חזר'יש פלאץ גאנץ די גאנצע געגנט דא, כ'ווייס אין מאה שערים זיכער, אין גאולה, גיי אריין אין א סטאר בעט ער זאל מיר געבן עפעס צו עסן, דערווייל קראצט ער זיך דעם רוקן, צווישן העמד און צווישן רוקן, דאס איז זיע, זיע איז א סכנה, זאג איך אים ר' איד געב מיר גארנישט איך וואק ארויס וואו דיין גלאוו, אלע פרוכטן די טרוקענע ליגן אפן אומגעדעקט, אלעס ליגט דא ווי חזעריי, אוי און ס'איז דא טויזענטער פליגן, מ'קען נישט פטור ווערן פון. אויב מען קויפט א שפריץ פאר די פליגן און זיי האבן שוין נישט קיין מורא. עס קען זיין די פליגן ווייסן איך בין א חרדי, כ'ווייס נישט. ס'איז אזוי נישט סענעטערי. גיי אריין אין א בעיקערי דו זעסט ווי אלע מיידלעך, כ'ווייס נישט צו זי האט אפגעוואשן די הענט, צו זי האט זיך געזייפט די הענט, כ'ווייס נישט ווי קלין זי איז. און די זעלבע אויך אלע יונגלעך קומען אריין, טאטשן אן אלע קעיקס, איך וויל די, איך וויל יענע, נישט אמאל מיט א גאפל, גארנישט. יעך, ס'א חאזעריי. די אלע אמעריקאנער, זיי קומען דא, זאלן זייער וואטשן וואס זיי עסן. א גוטן שבת און א פרייליך און א געבענטשט יאר.